א גוט יאר ס'איז ערב שבת קודש פרשת נח, איך האב שוין געזאגט א דרשה מיט אן עמערדזשענסי, יעצט לייג איך צו נאך אן עמערדזשענסי צום עמערדזשענסי, ס'איז זייער וויכטיג, כ'וויל ענק זאגן שבת שובה געווען אין בארא פארק נאכמיטאג א רעיפ, מ'האט גענומען א קליין מיידל און עפעס א גרויסער חזר האט איר גערעיפט אזוי אז ער האט איר צוריסן און מ'האט איר געמוזט פעטשן אפ. איך וויל זאגן פארן עולם, מ'וויל עס באהאלטן, די די עי'ס אפיס ארבעט, מ'האט שוין אנגעקאלט די שומרים, ס'איז געשען אין די הארץ פון בארא פארק, ס'איז געשען אין די זעלבע גאס ווי יענקל דאסקאל וואוינט, און ס'איז די שענסטע גאס אין בארא פארק, און יענקל דאסקאל איז פון די שומרים, און ער וויל אלעס באהאלטן, און ער וויל אויך מאכן זיכער אז ער גייט ראנען די קאלעצקי'ס ווידיאוס וואס די גאווערמענט האט געגעבן, איך וויל זאגן אפאר ווארענונגען, קודם די שומרים זאלן וויסן אז ווען זיי טוען אזא זאך, טוען זיי דזשעפערדייזן די לאו סיסטעם, און ס'איז ווערי קרושיל, ס'איז שוין נישט די צייטן וואס דער קאסובער חזיר האט געפירט דעם לאו סיסטעם אינאיינעם מיט מונקאטשער רב. צווייטנס וויל איך זאגן אז דער עולם זאל וויסן אונז האמיר נישט קיין פראטעקשאן, ווי שוד נאו אבאוט איט, און די דריטע זאך וויל איך זאגן, אונז ארבעט מיר יעצט אז די גאווערמענט זאל אנערקענען אז א טאטע וואס ער קומט נישט פאראויס זאל גיין אין זאל מען צונעמען פון אים די קינדער און ער זאל גיין אין דזשעיל ער איז זעלבער אינטרודינג אויף דזשאסטעס אזוי ווי יעדער אנדערער וואס ער קומט נישט פאראויס ספעשלי עס איז זיין טאכטער צו זיין זון יעצט איז דא צוויי ריזענס פארוואס א טאטע קומט נישט פאראויס די ערשטע ריזען איז ווייל מען אפערט אים געלט דאס צווייטע איז ווייל מען סטראשעט יעצט אויב מען סטראשעט דיך זאלסטו גיין צו די פאליס אז מען סטראשעט דיך אדער צום די עי'ס אפיס. און אז מ'אפערט דיר געלט וועסטו גיין זיצן, ווייל דאס טאר מען נישט טון, דיין טאכטער נישט דיין שטח הפקר, דו זאלסט מאכן געלט אויף איר, דאס איז נאך ארגער ווי פראסטעטושען. און די די עי'ס אפיס ווייסט פון דעם, זיי קאלן ארום, יעדער לייקענט, יעדער זאגט איך ווייס נישט אהער מיט אהין, לויט ווי די מעשה גייט איז עס געשען צווישן צוויי הייזער אין די עלי, און ביידע שכנים האבן ווידיאוס, סא דער'ס ריעלי נאו ריזען פארוואס דאס קומט נישט ארויס, און איך וויל ענק זאגן א שטרענגע ווארענונג, מען האט אריינגעלייגט גרויסע כוחות אז מען זאל כאפן ווער עס האט עס געטון און ווער עס איז אינוואלווד עס צו ווייט וואשן, שוין דאס איז געווען נאר א די ערשטע עמורדזשענסי, יעצט קומט נאך אן עמורדזשענסי און נאכדעם קומט א דרשה, ס'איז אויך דא א שיינע דבר תורה אויף נאך סוכות, און דאס וועט זיין אויף קעסטל צוויי מערצעשעם. א גוטן ערב שבת קודש פרשת נח, איך האב געוואלט זאגן פארן עולם אז כ'האב שוין געמאכט ברוך השם מיין דרשה, נאר איך מוז צולייגן עס קומט אלץ צו זאכן וואס זיי קומען צו. ס'דא זאכן וואס מ'קען נישט לאזן ס'זאל דורכגיין שטיל. לויט ווי כ'האב באקומען א אינסייד אינפארמעישן, איך האף אז ס'איז אמת ווייל איר מוזט פארשטיין איך קען נישט נאכגיין יעדע זאך, נאר כ'האב באקומען אינסייד אינפארמעישן אז אין אנטווערפן ווילן די באהערדע, די גאווערמענט, קומען מיט דאקטוירים און בודק זיין אלע מיידלעך פון בנות ירושלים, בעלז. זיי ווילן עפעס בודק זיין ביי די בתולים, איך ווייס נישט וואס. קען זיין אהרן רז רי'ס רייזע האט זיך דארט געדרייט, זוכט מען ווער ס'איז געווארן נפגע, קען זיין ס'איז דא אנדערע קאמפלעינטס, קען זיין מ'האמיר זיך אויפגעפירט ווי די גרעסטע חיות פון וואלד נישט ווי ערליכע אידן, און. ס'דא קאמפלעינס אז טאטעס וואוינען מיט קינדער, איך ווייס נישט, איך האב נישט קיין השגה וואס דארט גייט פאר, און איך ווייס נאך נישט זיכער צו ס'איז הונדערט פראצענט אמת, אבער איך מיין א יא, ווייל איך האב גאנץ קראנטע אינפארמעישן אויף דעם. יעצט, איך וויל ענק זאגן, מען דארף דא אסאך זאכן קאנסידערן. די ערשטע זאך דארף מען קאנסידערן אז ס'איז א ביטערע חורבן אז ס'איז ארויסגעקומען אין די גאס ווי שמוציג כלל ישראל לעבט, און רבנים זענען נואפים, און די גרויסע פראצענטן פון די מענטשן וואס זענען געווארן פגועים, קען זיין זיי ווילן דאס טון פשוט פאר סטאטיסטיקס, ווי עטס ווייסט אז גאנץ בעלגיע איז פול מיט אראבער. ס'דא גאנצעטע שטעט ווי ווי דו גייסט מען רעדט אראביש, אלעס געשריבן אויף אראביש, זיי זענען פרא-אראב. קען זיין זיי ווילן עס נוצן פאר סטאטיסטיק צו ווייזן ווי שמוציג די אידן זענען, נישט וואס זיי זענען זויבערער. ס'איז א מורא'דיגער חורבן, טאמער מ'האלט שוין דארט זאלט איר וויסן, די אלע רבנים וואס האבן צוגעלאזט דעם זנות און זיי האבן געמיינט ס'וועט קיינמאל נישט ארויסקומען, ליטל דיד יו נאו, ווען ס'וועט ארויסקומען, עט עס ארויסקומען ביטערליך. די צווייטע זאך וויל איך ענק זאגן, די רבנים זענען דאך נאאיוו און סטופיד, זיי ווייסן נישט וואס גייט פאר, ס'דא אין רוב אראבישע לענדער, נישט אין רוב נאר אין, גאנץ אסאך, כ'ווייס נישט צו רוב, וואס יעדע פאר חדשים איז דא א ביקורת אין די מיידל סקולס,
און יעדע מיידל גייט דורך א ביקורת צו ס'איז א בתולה צו נישט, טאמער איז א בתולה איז יעדער א פרעסטער אז ס'איז א פיין קינד. יעצט איך האב די אלע ווידיאוס די אלע קליפס למעשה איך וויל עס נישט ארויף לייגן ווייל ס'איז זייער נישט שיין די גאנצע זאך אבער אז ס'קומט שוין צו א פוינט אז ס'האט זיך אריינגעכאפט אז זיי ווילן שוין טאטשן אידישע טעכטער איז עס א ביטער אומגליק יעצט זיי. טאמער איז דא א מיידל וואס איז נישט קיין בתולה, פארשעמט מען איר, מען טוט ממש כל, מען מאכט איר אזוי הער לייף שוד בי מיזערעבל. יעצט, עטס קענטס ענק פארשטעלן וואס די אויפגעקלערטע וועלט זאגט צו דעם? ס'דאך דא אויף דעם קליפ, ס'איז דא קאמענטס, זיי זאגן אז די דיגרעישאן פון נעמען א מיידל און איר באקוקן צו זי איז א בתולה קען איר פונקט אזוי שטארק וויי טוהן ווי א רעיפ. איי ס'ווערט געטוהן דורך די סקול? די אראבער דעי דאונט קעיר. יעצט כ'האב געהערט אז אפילו דאס גייט געשעהן האב איך געהערט אז טאמער די עלטערן זאגן אז זיי ווילן נישט זענען זיי בארעכטיגט צו זאגן. אז זי וויל נישט און מ'וועט עס נישט טון פאר זייערס א טאכטער. האב איך געוואלט זאגן, איך זע נישט די סיבה, איי קענט פארסי איט, פארוואס ערליכע אידישע טעכטער זאלן מוזן דורכגיין אזא פעין. און וואס גייט זיין א פינף וואכן ארום וועט די גאווערמענט דיסיידן זיי טוען עס נאכאמאל, זיי קענען עס טון יעדן טאג. ס'איז אנבעליוועבל. און לאמיר זאגן אז א מיידל האט נישט די בתולים, וועט מען איר פרעגן פון וואו ס'איז געשען, וואס ס'איז געשען, וואס וועסטו אהערברענגען דעם נואף? איי איי דזשאסט קענט פיגור דיס אוט. איך מיין, איך האב עס באקומען פון א אינסייד פון הייער אפישעל פיפל, איך קען נישט גלייבן אז דאס זאל זיין אמת. איי דזשאסט קענט בעליוו דיס. יעצט אויב עס איז אמת. און זיי הייסן עניוועי אין אנטווערפן אז מ'מוז לערנען אלע זייערע סעקשועל טינגס, און אז זיי גייען שוין אנהייבן צו פאטשקען אידישע טעכטער באקוקן צו זענען בתולות, דען איי וואנא טעל יו סאמטינג, נישט דא קיין שום ריזן פארוואס א איד זאל וואוינען אין אנטווערפן. סעל יור פראפערטיס און פארטס וואוינען ערגעץ אנדערש. ווי מען זאל וואוינען, ס'איז דא זייער אסאך פלעצער ווי מ'וועט אונז גערן אננעמען, און ס'איז דא פלעצער ווי ס'וועט זיין באקוועמער פאר אונז אויכעט, מטעם געלט זאכן, קען א אינגערמאן זיך ערלויבן א דירה אין אנטווערפן? זיכער אז נישט, קען א אינגערמאן האבן א גוטן דזשאב ביי א גוי אין אנטווערפן? זיכער אז נישט, די דיימאנדס האט געפייגערט. און יעצט האבן זיי זיך צולאזט אויף כלל ישראל. איך וויל ענק זאגן, ווען איך בין געווען א יונגל, איך בין אויפגעוואקסן, איך מיין אסאך געדענקען דאס, פלעגט סאטמאר ישיבה אונז טראגן יעדע וואך צו די מערי ענד ליאו גוגענהיים דענטל קליניק, מ'האט אונז געגעבן אומזינסט דענטיסט. יעדע וואך האמער געהאט צוטון מיטן דענטיסט, איך מיין די היינטיגע קינדער גייען איינמאל, איך מיין זיי גייען צום דענטיסט, אבער מ'דארף קיינמאל נישט דרילן, מ'דארף גארנישט טון, פילינגס איז. מען האט אפילו געדרילט אונזערע ערשטע ציין, די בעיבי ציין. בקיצור, ס'איז געווען ממש א מחיה. ס'איז געווען אומזינסט, אונזערע עלטערן האבן זיך געפרייט ווייל זיי האבן נעבעך נישט געהאט קיין פרוטה צו זייער נאמען. ליטל דיד ווי נאו, לעיטער ווי פאונד אוט אז דאס איז נישט מער ווי דאקטוירים. וואס יעדער איינער וויל דאך א דאקטער וואס ער האט שוין צען יאר עקספיריענס איז רבונו של עולם פון ווי זאל ער קריגן די ערשטע צען יאר? איז דא וואס דאס הייסט גיני פיגס און דאס זענמיר אונז געווען אונז זענמיר געווען די חזירים וואס אויף אונז האט מען זיך געלערנט מען האט געטון מיט אונז וואס מען וויל מען האט אונז געדרילט אפילו עס האט נישט אויסגעפעלט מען האט מיט אונז געטון מען האט ארויסגעשלעפט ציין ווען ס'האט נישט אויסגעפעלט, מען האט ארויסגעשלעפט אפילו סעקאנד די צווייטע ציין שוין, ווייל דו קענסט דאך נישט קאמפלעינען, סוף כל סוף יענער טוט דיר דא אומזינסט, און נאכדעם וואס האבן אונזער עלטערן געוואוסט דעמאלטס, זענען געקומען פון לאגער פון היטלער, וואו איז געווען זייער יוגנט נעבעך? וואס האבן זיי נעבעך געוואוסט? די אלע גרויסע דאקטוירים האבן זיך געלערנט אויף שווארצע וואס זיי האבן נישט קיין מעדיקעיד. אין האספיטל איז דא א געזעץ מען מוז אריינעמען יעדן אומזינסט. עטס מיינסט די אמעריקאנער גאווערנמענט איז משוגע? עטס מיינסט די אינוועסטערס פון NYU זענען משוגע? דעי נאו וואט דעי אר דואינג. קומט אריין א שווארצער אדער א פארטאריקאן און ער האט נישט קיין מעדיקעיד און ער האט גארנישט איז דא א געזעץ מען מוז אים אריינעמען. שור ווי האו טו טעיק הים אין. יעצט ווען מען ברויך מאכן אן אפערעישן אויף א הערניע מאכט מען אים אן אופען הארט סורדזשערי ווייל מען דארף זיך דאך לערנען, סאמבאדי העז טו לערן אן סאמבאדי וואן דעי. יעצט וואס זיי גייען דא מאכן סטאטיסטיקס צו זיי ווילן זיך עפעס לערנען, עטס ווייסט וואס דאס הייסט אנטיסעמיטיזם? וואס הייסט דאס? דאס הייסט אז מען האט פיינט א איד. סעמעי הייסט זאמען, זרע. די דייטשע גוים האבן געוויזען און דערגאנגען א סוד איום ונורא וואס קיינער איז נישט דערגאנגען נאר די דייטשער גוים. די דייטשער גוים האבן דערגאנגען א סוד אז די זאמען פון א איד איז אנדערש ווי די זאמען, די באדי פון א איד איז אנדערש ווי די באדי פון א גוי. און דער אמת איז, דער חתם סופר, ס'ווערט צוגעברענגט אין פתחי תשובה, אז ווען א גוי האט געמאכט דריי אפערעישאנס, אויף א גוי מיינט נישט אז ער קען מאכן אן אפערעישן אויף א אידישן אויף אידן, ס'ווערט געברענגט אין דרכי תשובה אויכעט, ס'ווערט געברענגט אז דער גוף פון א איד איז אנדערש ווי דער גוף פון א גוי, דער חתם סופר ברענגט צו א סברה אויכעט, שכן אכלי שקצים ורמשים, זיי עסן שקצים ורמשים, ער ברענגט א גמרא אין מסכת שבת. איז במילא האבן די דייטשן געוויסט דאס אז די אידן זייער סאם האו די אלע זאכן וואס איז אין זייערע בוקס און די העלט בוקס און אלע ביי אידן איז דאס אנדערש איז במילא האבן זיי געוויסט אז דא איז א אנדערע מין זאך האבן זיי געוואלט וויסן האו וואט ווען ענד ווער. און וועגן דעם האבן זיי געמאכט אזויפיל ריסערטש ביי ווארלד וואר טו, זיי האבן געשניטן, זיי האבן געהארגעט, געפייניגט, זיי האבן ארויסגענומען זאמען, עטס מיינטס דא איז דא דעי חברה בוני עולם ומחריבם, און ס'איז דא די אנדערע וואנס אפאן עי טיים באמב. עטס מיינטס אז דאס איז היינט געווארן, די אלע ארגאניזעישאנס? די דייטשן האבן דאס געטוהן מיט אידישע קינדער די גאנצע צייט ביי די קריג, איינער האט געארבעט געשלעפט שווערע שטיינער, און דעם אנדערן האט מען גענוצט זיין באדי פאר דיפרענט קיינד אוו אינוועסטיגעישאנס. ס'איז נאך היינט דא ביי זיי אין די מיליאנען סטאדיס פארשריבן וואס זיי האבן אלץ ארויסגעקומען ווען זיי האבן געמאכט געוויסע טעסטס. די הזרעה מלאכותית איז שוין דעמאלטס געווען. פונקט ווי קאמפיוטערס איז שוין געווען אין ניינטין פארטי אבער די גאווערמענט האט עס געהאט. זיי האבן געהאט א צימער גרויס פון עיט ביי עיט און דארט איז געווען א קאמפיוטער וואס די גאנצע יו עס ארמי האט זיך געפירט אויף דעם. נאכדעם איז עס ארויסגעקומען אין פאבליק מיט א קליינעם לעפטאפ. סא עניוועי. פאר א גאווערמענט קענסטו עניוועי צופיל נישט טראסטן ווייל זיי האבן זיך זייערע זאכן אין מיינד. זיי ווילן מאכן מחקר. ריסערטש. יעצט אז זיי ווילן מאכן ריסערטש זאלן זיי עס מאכן אויף יעדן און נישט אויף קיין אידן. נאר מסתם ווילן זיי קוקן אויף די אידישע טעכטער וואסערע א רעישיאו זענען גערעיפט און וויפיל וויפיל פראצענט זענען יא בתולים און נישט בתולים. זיי האלטן אין איין הערן מ'האט גערעיפט נאך א מיידל נאך א מיידל. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם רבותי איך זאג ענק ס'איז נישט דא קיין ריזען פארוואס די גאווערמענט זאל דאס טון. זיי קענען ענק איינרעדן דזשינס מיט מעשות. דער איז נאו ריזען פאר איט, און טאמער גייט דאס דורך און טאמער ווערט דאס געטוהן זענען אלע מיידלעך וואס זענען עס דורך געגאנגען זענען פגועים, זיי וועלן האבן דעם זעלבן פראבלעם אין מעריטעל לייף אזוי ווי איינער וואס מען טוט אים רעיפן. דאס איז א געהעריגע רעיפ, ס'איז נאר אן איידלע רעיפ, ס'איז געמאכט מיט א דאקטער, און אפישעלי אז די סקול פארלאנגט עס, און מ'הייסט א מיידל זאל זיך אראפציען אירע הויזן און מ'גייט איר בודק זיין צו זי איז א בתולה צו נישט, איטס א רעגולער רעיפ, און דאס טאר נישט געשען, איך זאג דעם עולם אן, טאמער דאס איז אמת. און עטס לאזטס דאס צו? זענט עטס נישט קיין מחנכים? און נאכדעם דארף מען פארשטיין, לאמיר זאגן מ'האט געכאפט אז די מיידל איז געווארן גערעיפט, יא? זי וועט דאך נישט אויסזאגן פון וועם אויך נישט. און טאמער האט עס איר ברודער געטון, וועט זי עס זיכער נישט פארציילן. און ווער שמועסט נאך אויב איר טאטע האט עס געטון וועט זי עס נישט פארציילן. סאו וואס גייט דא באמת פאר? קען זיין ס'איז דא אזויפיל קאמפלעינטס אויף די מיידל סקול, קען זיין דארטן איז דא א נחמיה וועבערמאן, כ'בין נאכנישט זיכער ער איז אין תפיסה, איך בין אים נישט געגאנגען קיינמאל וויזיטן אין תפיסה, כ'האלט מ'דארף אראפגיין קוקן צו ער איז אין תפיסה, ס'קען זיין סאם האו דורך טשארלס היינס האט ער געהאט אזא גרויסן פראטעקשאן אז ער האט געכאפט א פליגער און ער איז אראפגעפארן אויף אנטווערפן, קען זיין ער טאטשט דארטן די מיידלעך אין אנטווערפן, כ'ווייס שוין היינט גארנישט, אדער קען זיין. דער אייבערשטער האט באשאפן א נחמיה וועבערמאן פאר אונז צו וויליאמסבורג פאר בית רחל, יעצט האט ער באשאפן נאך א קריעטשער פאר בנות ירושלים דחסידי בעלז אין אנטווערפן. יעצט וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא אן אסיפה. היינט ביינאכט דאנערשטאג נח אין בארא פארק. ס'דויערט א האלבע שעה, מ'רעדט וועגן אלע ענייני צניעות אין די שטאט, איז געשטאנען מ'גייט רעדן וועגן די פרויענישע קליידער. האב איך שוין געבעטן, צניעות אין די שטאט איז נישט די פרויענישע קליידער, קיין שום פרוי גייט נישט נאקעט, צניעות אין אונזער שטאט איז אז מען רעיפט קינדער, מען רעיפט מיידלעך, יעדע מקווה געשעהט זנות, און די חזירים זיצן נאך און טוען כל דבר אסור, איר ווייסט ס'איז דא א סופר אין ארץ ישראל אין ירושלים עיר הקודש, עטס געדענקטס איך האב מיך ארומגעשלאגן וועגן די תפילינ'ס, די קלף, די קלף. ליטל דיד איי נאו אז די פראבלעם איז גארנישט דער קלף, יא די קלף איז אויך געווען א פראבלעם, אבער נאכדעם אז מען האט שוין פארראכטן די קלף האט דאך געדארפט זיין די מזוזה א שמירה, די תפילין האט געדארפט זיין א שמירה פארן בחור, פארוואס איז עס נישט קיין שמירה? ווי דער דביקות השם וואס דאס דארף צוברענגען לייגן תפילין? ס'איז אנבעליוועבל וואטס גאואינג אן, די תורה האט זיך נישט געטוישט, דער אייבערשטער האט זיך נישט געטוישט. האט מען געזאגט ס'איז די קלף, פיין, איך ווייס איך האב ביי אונז איינעם א נאנטן חבר, וואס זיין זון האט שוין געטון כל דבר אסור, האט שוין נישט געהאלטן שבת אויך נישט, איין טאג איז ער געפארן מיטן טרעין, ער האט פארגעסן דעם תפילין אויפן טרעין, ברוך השם, האט פארגעסן, דער טאטע האט געשאלטן ווי א ווילדער, נאך טויזנט פופצן הונדערט דאלער, אלעס האט גאדער מן השמים אז ס'זאל זיין לטובה, און וואס איז געשען דער סוף, וועל איך ענק דערציילן וואס איז געווען דער סוף, דער סוף איז געווען דער טאטע האט אים געקויפט א נייע פאר תפילין, און מיך געקומען פרעגן פון וועלכן סופר, און מיך געקומען פרעגן פון ווי צו קויפן די קלף'ס. און דער בחור איז געווארן א צדיק, דער בחור האט גוט חתונה געהאט, דער בחור האט א פרנסה, דער בחור שטעלט אויף א אידישע שטוב, קומט ער מיר זאגן געלויבט דער אייבערשטער אז ער האט פארגעסן די תפילין, ווייל די תפילין איז מסתם נישט כשר געווען. רבותי א סופר אין ירושלים פופציג יאר אלט, די קליפה פון אותו ואת בנו, ס'איז געווען צו מ'געהאט דא זייער א זיסן אידל, און ער איז געווען נאכדעם דער שווער זיינס, זיין טאכטער האט חתונה געהאט בזיווג שני מיטן ירושלימער רב, איז ער האט געוואוינט אין מאנרא, געווען א פויליש אידל, זייער א זיס אידל, פלעגט ער אלץ זאגן אזוי, די קליפה פון אותו ואת בנו קען מען אונז נישט מבטל זיין, מ'האב מיר אלע קליפות מבטל געווען, מ'האב מיר פרעה רשע, המן רשע, די קליפה פון אותו ואת בנו קען מען אונז נישט מבטל זיין, ער האט געמיינט צו זאגן דעם ברך משה מיט אהרן'ען. עניוועי, למעשה איז אזוי, איז דא אין ירושלים מאה שערים אין די שענסטע געגענט א איד א צדיק א סופר שוין פופציג יאהר אלט, יא ער איז שוין א בן חמישים, די קליפה פון אותו ואת בנו, ער האט געהאט א זוהן וואס ער מסתמא האט ער אים מאלעסטעט אויכעט אבער ס'איז נישט וויכטיג ער האט אים אויסגעלערנט וואס דאס איז צו עסן א פייג בלא זמנו, און ער האט גענומען און ער האט אריינגענומען בחורים. און מיידלעך פון זיין בילדינג און ער האט זיי גערעיפט און ער איז א סופר, נעקסטן טאג האט ער געזאגט הריני כותב לשם קדושת ספר תורה און דער קאפ איז אים געלעגן ביי יענעמס ערווה, ער האט גערעיפט שכינים, יעדער האט מורא געהאט צו קומען פארווארד, דאס איז דאך ווייל ס'איז א קלאוזד קאמיוניטי, עד כדי כך אז עפעס א שכן האט געשיקט א קינד עפעס צו א. חבר אין יענעם בילדינג ווי ער וואוינט, און ער האט דעם פרעמדן קינד אויך גערעיפט. ער האט געוואוסט אז די סיקריקים חברה וועלן אים פראטעקטן, ער האט נישט קיין מורא. און דער סוף איז געווען אז יענער שכן איז געקומען, דער פון וואס האט געשיקט זיין קינד פון אן אנדערן בילדינג, און ער האט אים איינגעזעצט. יא אין מאה שערים, די חברה סיקריקים האבן אמאל גוט געקענט, היינט זענען זיי אלע אין דר'ערד ליגערס, מען האבן מיר זיי אראפ גענומען פון די מעפ, זיי האבן אמאל אונז איינגערעדט אז זיי וואטשן קברים, איז געוואויר געווארן זיי זענען די גרעסטע קברים גראבערס, ס'איז דא דוד שמידל'ס שותף, ס'איז דא דארט איינער וואס מען האט אים געהייערט צו זען וואס דארט טוט זיך. איז דוד שמידל שיתוף? איז געגאנגען דער דוד שמידל'ס שותף נאך אפאר וואכן איז ער ארויס פרעגט מען אים פארוואס זאגט ער איך זעה דאך וואס דא גייט פאר מען גראבט דא טויטע מען טוט דא אלעס און האט ארויסגעגעבן א בריוו אז מען האט געגראבן עפעס אכט טויזענט טויטע אין נשר און דוד שמידל האט עס קאטעגאריש מכחיש געווען נישט אכט טויזענט נאר צוויי טויזענט איז דאך ארויסגעקומען אלעס זייערע ס'איז ארויסגעקומען בקיצור מען פלעגט זאגן א ירושלימער איד האט א ציילעם אין הארץ יא ס'איז אמת נאר יעצט קען מען צולייגן אפילו א טבריה'נער איד אויכעט. ווייל דוד שמידל זיצט א גאנצע וואך אין טבריה אין א כולל, ער איז א קדוש ופרוש, ער זיצט און לערנט אין קארלינער כולל, כ'ווייס נישט צו היינט אויכעט, אמאל האט ער אזוי געטוהן, און דעמאלטס האב איך אים אמאל געפרעגט וויאזוי קענסטו דאס טוהן אזא זאך, און וואס איז מיטן חטא פון בני עלי, דו האסט דאך א ווייב, זי גייט צום מקווה, זי דארף דיך האבן, א גאנצע וואך זיצט מען און מען לערנט, אוודאי אז איינער האט אזא מולטי מיליאן דאלער קאמפעני, פון גראבן טויטע מ'שנארט נאך צו אין אמעריקע אויכעט און מ'נעמט נאך געלט פון רשת עתיקות, אה מ'נעמט נישט קיין געלט זיי שיקן עס נאר אויף די מעיל, יא יא מ'נעמט עס נישט אליינס, איז במילא ווי איך מיין וואס ווער האט צו טון מיט בני עלי' איז דא א פראבלעם פון נישט אהיים קומען צו א לייכט פירער, אה ס'איז גארנישט ס'איז נישט דא גארנישט און פארטיג, סא די קליפה פון אותו ואת בנו פון דעם סופר. ווייזט אונז יעצט אז די אלע תפילינס וואס ער האט געשריבן איז נישט געווען געשריבן לשמה, ס'איז געווען לשמו מה פיקאי, די גמרא זאגט אין מסכת קידושין לשמו מה פיקאי, ס'איז געווען נעבעך נעבעך געשריבן מיט מחשבות לא טהורות, און דאס איז א געוואלדיגער אומגליק, און די אלע דארפן זיך איבערשרייבן די תפילינס מזוזות און די ספרי תורות אויכעט, ס'איז נישט א דזשאסטיפייד אז מ'זאל דעם. אנטוהן פארן אייבערשטן און זאגן אז דאס איז כשר. סאו רבותי אויף לאמיר יא גוט צו נישט גוט, איך בין שוין נישט זיכער, ער פיקט שוין אויף סופרים אויך, יעצט ווי קומט אריין די קליפה פון אותו ואת בנו, דער סופר איז א חזיר, ווי קומט אריין דער זוהן, דער זוהן קומט אריין. ווייל דעם זוהן'ס חבר, דער זוהן האט אריין געברענגט זיינע חברים, און קודם האט ער זיי אויך מאלעסטעט, און נאכדעם האט זיי דער טאטע אויך מאלעסטעט, אדער פארקערט קודם דער טאטע נאכדעם דער זוהן, צו בנו ואותו, למעשה דעם זוהן האט מען איינגעזעצט מיטן טאטן, דעם זוהן איז דערווייל אויף האוז ארעסט ווייל מען טוט אינוועסטיגעיטן דעם טאטן, אבער ער וועט אויך גיין זיצן. סאו רבותי, דאס וואס עטס האטס ענק פארלאזט אויף סיחון ועוג, די צוויי גרויסע קעניגן וואס מען האט זיך פארלאזט, אז מען קען נישט אייננעמען סיחון ועוג, און ממילא איז בלק מלך מואב געזעסן זייער רואיג, און יעצט זעט מען שוין אנדערש, סיחון ועוג איז שוין אין דר'ערד, און עטס ווייסט וואס, די אלע סיקריקן זענען אין דר'ערד, און דר'עולם קומט שוין פאראויס, אוודאי ס'נאכנישט וואס ס'וואלט געדארפט זיין, באט ליסן. עווריטינג טעיקס טיים, א פרוי האט א קינד אויך צו נײַן חדשים אדער צו זיבן חדשים, עווריטינג טעיקס איטס טיים. יעצט אויף די אסיפה וואס זיי גייען זיך צוזאמען קומען היינט ביינאכט דאנערשטאג פרשת נח די רבנים וועגן די עניינים פון משמרת הצניעות איז אונטערגעשריבן. ר' חזקל ראטה. ר' חזקל ראטה ווייסט דאך נישט וואס טוט זיך אין די גאס ווייל ער איז דאך ביזי געבן הכשר אויף מילמארט ער איז דאך דארט אַכצן שעה א טאג זייט ער האט אנגענומען דעם הכשר אויף מילמארט און ער וויל סזאל זיין כשר פלייש פאר אידן זייט דעמאלטס האט ער דאך צוגעמאכט די גמרא ממש ער קען נישט צוקומען צו א גמרא נאר ער האלט אין איין ארויסגעבן שאלות און תשובות ספרים נאך א באנד און נאך א באנד סאו אבוויעסלי אדער איז דאס פלייש טרייפה אדער זיצט ער נישט און לערנט. ער האט באקומען א טשעק דרײַ הונדערט טויזענט דאלער דעמאלטס ווען מילמארט איז געווען בשפל המצב, איך ווייס וויפיל ער האט באקומען מסתם נאכדעם נאך האט ער אין בוידעם די גאנצע תורה, סא איר גייט אונז שטיין פאר וועגן צניעות, און וואס איז וועגן כשרות? וואס איז וועגן די אלע חלב נבילות וואס אונז עסמער? קאשויער רב איז געווען גערעכט און יעדער איז עס מודה. און איך האב גערעדט מיט דעם וואס ער איז געווארן דארט דער בעל מכשיר אלע דער רב'ס איידעם יאקאבאוויטש יארן צוריק ווען ער איז געווארן דער בעל מכשיר זאג איך אים ווי קענסטו דורכקוקן וואס די פֿינף און צוואַנציק גוים טרייבען די גאנצע צייט ווי קענסטו יעדע שטיקל דורכקוקן און ער איז נישט געווען דעמאלטס נאך דער גרויסער מומחה האט ער מיר געזאגט הער אויס איך טריי צו טוהן וואס איך קען האב איך אים געזאגט אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט דאס ווארט איי טריי די בעסט אמאל געבעטן פון עפעס א פאליטישן עפעס א טובה האט יענער געזאגט אייל טריי די בעסט האט דער רבי געזאגט ענגליש קען איך נישט נאר פון דעם ווארט איז נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען ער טרייט יעדער האט א חשבון אזוי אזוי עסט מען דאך אלע טרייפע אזוי בין איך און מאך איך איך בין בוחר הרע במיעוטו צען פראצענט טו איך ראטעווען. דאס איז נישט קיין תירוץ ווייל ווען דו זאלסט שרייען העט מען אלעס ראטעווען, איך זאג די גאנצע צייט, אונז זעמער אזוי פאוערפול דו האסט נישט קיין השגה, ווען כלל ישראל נעמט זיך צוזאם, נישט די רבנים די וואס מאכן געלט אויף די שחיטה, אונז האמיר מיט זיי גארנישט, ווען אונז נארמאלע אידן וואס אונז ארבעט מיר פאר פרנסה און אונז טריי מיר צו רעיזן א כשר'ע פעמילי, א פעמילי וואס זאל געבן צו עסן כשר'ס, ווען אונז מאכט מיר אפ אז פיר וואכן עסט מען נישט קיין פלייש, עט אהרן קומען אזוי ווי א דאגי אויף אלע פיר, ביידע אהרן'ס, אהרן וויינשטאק מיט אהרן טייטלבוים, און זיי עלן זיך בעטן ביים עולם וואס קען איך פאר ענק טוהן אז ס'זאל זיין כשר, און די ערשטע זאך דארף מען די אלע ארויסווארפן, ווייל ווער ס'האט שוין געגעבן טרייפות איז נישט באגלייבט מער, טבח שיצא מתחת ידו נבילה שחיטתו אסור, דאס איז אונזער פראבלעם, זענען אלע נכשל געווארן און יעדער פארט ווייטער. און אונז זעמיר זייער פאוערפול, נאר אונז וויל מיר עס נישט אויסנוצן, פארוואס? ווייל אונז וויל מיר די פיר וואכן פלייש אויך נישט פארפאסן, אזוי ווי איך האב געשריגן די גאנצע צייט, און די אלע חזירים וואלטן זיך געקענט האלטן די הענט דריי חדשים, נאכדעם ווען איך האב געעפנט מיין האטליין וואלט איך געוואוינט אין פאקיסטאן, די בונקער וואלט שוין לאנג איינגעפאלן פאר אלטקייט, דארט וואלט איך געוואוינט, נאר. אנפארטשענעטלי, פארטשענעט אינאף, דער חזר האט ווידער געארבעט, און ס'האבן אנגעהויבן אריינצוקומען קאמפלעינס לייוו אפ טו דעיט,
און במילא
פארן מיר גוט ברוך השם, ליידער. נאכדעם דער צווייטער איז האט אונטערגעשריבן שרגא האגער, איך האב ארויפגעלייגט וויאזוי ער שאקלט מיין ענין ווי א דאגי, האו! האו! האו! העי שרגא, דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט, דו ווייסט וויפיל רעיפס דו האסט באהאלטן? דו האסט געזאגט פאר א מיידל וואס איז געווארן גערעיפט אז דער דעטעקטיוו טאר נישט רעדן מיט איר ווייל ס'איז קעגן צניעות? דו האסט גענומען געלט פון אלע זייטן, אונז ווייסן מיר דו האסט גענומען געלט. איינער איז אריינגעקומען, ער האט גערעיפט א בחור, האט שרגא געזאגט, ליסן, צוואנציג טויזנט דאלער, איך בוי יעצט אן ארון קודש. דאס הייסט דער ארון קודש דער איז זנות געלט, רחמנא ליצלן, מאך כאטש די טוילעט זנות געלט. ווען סקווערער רבי האט געבויעט זיין שטעטל האט ער נישט געהאט קיין געלט פאר א בית מ. בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט גענומען געלט פון גרוס, גרוס איז געווען דעמאלטס א מחלל שבת בפרהסיא, גרוס איז געזעסן, איך האב געזען א אינטערוויו אין דעילי ניוז און ניו יארק טיימס, ער איז געזעסן דעמאלטס יום כיפור און געפרעסנט חזיר מיט אלע זיינע פרענדס, האט אים איינער געפרעגט זאג מיר פארוואס געסטו געלט פאר די פרומע מענטשן? זאגט ער, מיין טאטע האט מיר געזאגט אז ס'וועט קומען אמאל א משיח און ער וועט אויסלייזן די אידן. דער משיח קען נאר זיין פון די פרומע, ווייל אונז זיצן מיר דאך און מ'עסט דא יום כיפור חזיר. און פון אים האט סקווערע רבי גענומען דאס געלט צו בויען דאס בית מדרש, אויך כח הפועל בנפעל. ער געמעגט זיין ווי גרויס ער איז, דער גרויסער סקווערער רבי, כח הפועל בנפעל איז אויף אים אויך געזאגט. דער סוף איז געווען. דער סקווערער רבי איז דאך געווען א חכם הדור, האט ער געזאגט ער וועט נישט אריין קומען ווען מ'עט דאס בית מדרש באנייען, סא ביג דיל איז ער נישט אריין געקומען, און סוף איז געווען דעם נעקסטן אינפרי האט אפגעברענט דאס גאנצע בית מדרש אויף אש, יעדער וואס האט געזען די בית מדרש פארברענט האט געפאסט, און דאס וואס דער ער האט גענומען דאס געלט האט געהאט א היתר, עטס אריין קוקן, טשעבינער רב האט אין די תשובות אז ער מעג נעמען דאס געלט ווייל אזוי ווי. זיין געלט קומט דאך פון סטאקס, און זיין טאטע האט דאך אים איבערגעלאזט א גרויסן פארמעגן, איז במילא דאס גייט אויף יענעם געלט. און דער טשעבינער רב האט א היתר, ער געט אים א היתר בכתב, ס'איז געדרוקט אין די תשובה. און פון דעסטוועגן דאך מיט דעם גרויסן היתר איז געבליבן דערפון אש. עס זעט אויס דער היתר איז נישט גוט, ווייל טאמער נישט מעג מען דאך נעמען געלט פון די מדינה אויך, ווייל די מדינה האט דאך גענומען מורא'דיגע מיליאנען. פון די אלע געלטער וואס אידן האבן איבערגעלאזט אין יוראפ בן גוריון איז אראפגעפארן און ער האט גענומען געלטער פון די בענק אויף צו בויען א לאנד די באן פון חיפה געדענק איך ס'איז געשטאנען דעמאלטס אין צייטונג אז די דייטשן האבן עס געגעבן געדענק דער אמרי חיים איז אמאל געפארן אויף די באן האט ער געזאגט יעצט בויעט מען אויף אידיש בלוט און זיי האבן געגעבן זיבן צוללת סובמערינס. שטארקע סובמערינס האבן זיי יעצט געגעבן פאר מדינת ישראל פאר א דריטל די געלט, האבן זיי געזאגט זיי געבן עס וועגן דעם אלס ווידערגוטמאכונג, סא אויב דאס איז געווען א היתר איז דאך אלעס א היתר, דעמאלטס מעג מען דאך אלעס נעמען, דער אייבערשטער האט דאך צוגעזאגט פאר אברהם יצחק יעקב אז זיי האבן אלעס, נו שוין, נעמען דאך אונז פון אברהם יצחק יעקב, דאס שרייען דאך די פרומע ציונים שרייען דאך דאס, אין די תורה שטייט ארץ ישראל איז אונזער, עניוועי איך מיין נישט אוועקצומאכן טשעבינער רב נאר ס'זעט אויס אז ס'איז געווען אזא עת הצורך. און אז ס'איז געווען א גרויסע צורך ס'איז נישט דא קיין שול האט מען געזוכט א היתר, אבער זעהט אויס אז דער סקווערער רבי דער אלטער האט געהאט גרויס סייעתא דשמיא די שול האט אפגעברענט, אדער קען זיין ס'האט אפגעברענט ווייל דער סקווערער פאקט אריין דארט דריי פיר טויזנט מענטשן א שבת און קיינער דאווענט נישט מען קען נישט דאווענען ווייל ער האט א דזשאוק אין קאפ אז ס'מוז זיין נאר איין מנין זאגן זאגט ער זיין טאטע האט עס אים געזאגט דערווייל אונז ווייס מיר זיין מאמע האט עס אים געזאגט זי איז געווען א גוטע ארגאניזירער פון חסידות זי איז געווען ר' פיניעלע סטילער'ס טאכטער. זיין טאטע האט עס אים נישט געזאגט ווייל פופציג פראצענט פון די יונגעלייט דאווענען אינדרויסן און זיי זאגן מיר זיי דאווענען נישט און זיי דאנקען גאט ווען דאס דאווענען איז פאריבער, דו דארפסט נאך קומען ווייזן אז דו ביסט דארט, ס'זאל נישט הייסן דו דאווענסט ערגעץ אנדערש, מיט דעם ברענגט ער אונטער גאנץ אידישקייט. סא עניוועי, איך איך וויל יעצט מסביר זיין, איך מיין נישט חלילה צו זאגן אז ס'א היתר צו נעמען פון די מדינה, פארקערט, פון דא זעהסטו אז אלע היתרים זענען גארנישט ווערט, כ'מיין נאר צו מאכן ארויסברענגען אז מ'טאר נישט מאכן די אלע היתרים, ווען נישט זעמיר פיניש עניוועי. נאכדעם איז אין די אסיפה דא נאך איינער הייסט ער מנחם פישער, יא מנחם פישער, יעצט דער מנחם פישער איז א דיין וואס ער געט א הכשר אויף א האל אין מאנסי און ס'איז דארט דא בהמה פלייש און מ'פרעגט אים וויאזוי קענסטו געבן הכשר אויף בהמה פלייש? זאגט ער איך אליינס עס נישט קיין בהמה פלייש, סאו מיט דעם איז ער יוצא כלפי דעם אייבערשטן, אז דאס וואס דער אייבערשטער זאגט מען טאר נישט עסן ווייל עס איז טריפות, איז דא איין איד וואס דער איד איז זיך מוסר נפש און ער עסט נישט קיין בהמה פלייש, און דאס איז דער מנחם פישער. עס איז געווען אמאל א איד ער האט געמאכט גרויסע גרייזן ביים ליינען ספר תורה, א פיי מיט א פיי מיט א פינטעלע, ער האט נישט מדייק געווען. און צעלעמער רב אהערגענומען וואס האט איר געליינט דאס, האט ער געזאגט וואס א חילוק צו איך זאג א פיי צו א פיי, פרעגט ער ווי אזוי הייסט איר, זאגט ער איך הייס פישער, פרעגט ער וואס א חילוק צו מען זאגט דאס מיט א פיי צו מיט א פיי, יעדע זאך מאכט אויס א גרויסן חילוק, סא דא האב מיר מנחם מיט א פיי פישער וואס ער אליין עסט נישט בהמה פלייש נאר יענעם זאגט ער יאכלו ענוים וישבעו, און די דריי שלושה רועי בקר גייען זיך צאמקומען אין בערך א האלבע שעה. און יעדער רב נעמט דאך צייט ביז ער קומט, און זיי גייען רעדן פון אלע פרצות פונעם דור און וואו ס'דארף זיין תקנות. נאכדעם דער פערדער, דאס איז שוין דער חכם רשע תם און שאינו יודע לשאול, דאס איז דער טענקער. דער טענקער האט איין זון וואס ער האט מטמא געווען האלב ווילימסבורג, נאכדעם כדי ער זאל זיך ריינוואשן זיין שייגעץ שטיק, איז ער געווארן א גרויסער לוחם קעגן דעם עירוב. ער האט געהאלטן ביי פערציג פופציג טויזענט דאלער, ס'האט אים בארירט די נערוון, האט מען אים געזאגט מ'עט דיך אויסלייזן פונעם געלט, פון די חובות, ער האט געשריגן ער האט אויסגעלייגט פאר פאר פייטן קעגן עירוב, בקיצור זיין טאטע האט ערלעדיגט מ'האט אים אויסגעלייזט פון די חובות, אבער מ'האט אים געזאגט דו מוזט האבן א נארמאלן דזשאב, ניין טו פייוו, געענדיגט מיט די אלע באלאני, און אזוי איז טאקע. געווארן, סאו דאס איז אחרי אשר הוטמאה, נאכדעם ווען ער האט שוין מטמא געווען די שטאט. דיין טאטע גייט זיך אראפזעצן דן זיין יענעמס איד'ס קליידער, וואס איז מיט דיין זון? סטרעיטן אוט יור האוז ביפאר יו סטרעיטן אוט סאמבאדי עלס, און נאכדעם די קינקי קליידער איז נישט אונזער פראבלעם, אונזער פראבלעם איז אז יעדער רב רעבע שיינער איד איז א חזיר א נואף. זיך אריינגעצויגן יעצט אויף מאנסי א גרויסער חזיר א נואף, ער שרייט רחמנות, מ'האט אים צוגענומען דאס געלט, מ'האט אים צוגענומען אלעס, וואס איז שקר, ווייל זיין טאטע האט נישט געלאזט מ'זאל צוטיילן די ירושה, ביז ווילאנג ער קומט נישט ארויס פון תפיסה, האט ער אפילו נישט געלאזט מ'זאל ווערן רעבע ביז ער קומט ארויס פון תפיסה, און דער טאטע געווען א מולטי מולטי מיליאנער. איז במילא איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך פאר וויאזוי איז דאס אידן וואס האבן נישט קיין מורא אים אריינצולאזן אין מאנסי מען העלפט אים נאך צו עט די ענד אוו די דעי ווען ער טרעטענד דיין קינד וועסט נישט קענען מיט אים גיין אין קאורט מ'עט דיך לייגן אין חרם דו האסט קוראזש און כח אויסצוהאלטן נישט צו דאווענען אין א שול זיבן יאר ראש השנה יום כיפור און א גאנץ יאר דו האסט קוראזש צו גיין אין די גאס יעדער זאל דיר נאכשפייען. דו האסט קוראזש צו גיין אין די גאס און יעדער משוגענער ראציגער יונגערמאן מאכט אזוי ווי ער פארט אריין אין דיר, דו וועסט עס נישט קענען דורך מאכן? דו האסט קוראזש אוועק צו מופן אאוט אוו טאון און זיצן דארטן אליין? ניין! סאו וואס איז צו טון? דאס לאזן אז מען האט אפגערעיפט דיין זון? פיין! און אז טאמער האסטו נאך צו א טאכטער און זי איז העכער צוועלף און זי וועט ווערן שוואנגער וועט נאך זיין א יחוס צו זיין אן אייניקל פון ר' אהרן ראטה פון שומר אמונים רעבן? שטעל דיר פאר! יעצט האב איך געוואלט רעדן פון נאך א וויכטיגן ענין. כ'בין געוואויר געווארן תוך הדברים אז אין סקווירא איז דא א מנהג אז ביי ליל טבילה ווען די פרוי גייט אין מקווה גייט מען אריין צום רעבן און מ'איז זיך מזכיר. כ'האב געוואלט זאגן ס'איז נישט דא נאך אזא שמוציגע גילוי עריות ווי דאס. קודם כל, די גמרא זאגט אז א פרוי איז מגדת פתחי נידה לבעלה, נאר פאר איר מאן. פאר קיינעם אנדערש טאר מען נישט זאגן קיין פתחי נידה, איטס נאובאדי'ס ביזנעס. יעצט די גמרא זאגט, ס'איז דא א פסוק אין חומש ארור שוכב עם בהמה, פארשאלטן זאל זיין ווער ס'שלאפט מיט א בהמה. יעצט איז דא א קשיא, ארור שוכב עם בהמה, ווען איינער שלאפט מיט א בהמה איז ער עובר אויף די גרעסטע עבירה אין די תורה. משכב בהמה. וואס הייסט ארור? די תירוץ איז זייער פשוט. די גמרא זאגט מען רעדט נישט איינער וואס ער וואוינט מיט א בהמה, מען רעדט פון איינעם וואס ער וואוינט מיט זיין אייגענע פרוי. פארוואס הייסט זי א בהמה? פארוואס רופן די פסוק אן א פרוי א בהמה? מילא דער מילך קעסטל רב, הלל רשע על תאוות נפשו רופט אן אידישע מאמעס מילך קעסטלעך, פארשטיי איך. ער איז א פויער פון די גאס, ער האט נישט געהאט קיין הדרכה, ער האט געוואוינט אלע יארן אין א וואלד אין א פארעם, און ער זעט אויס צו זיין ווי א פארמער בוי. אבער ווי קומט די תורה אז ס'זאל זאגן אויף א אידישע טאכטער א בהמה, ארור שוכב עם בהמה? זאגט די גמרא, מען רעדט פון א פרוי וואס זי באהאלט נישט איר טבילה, זי גייט אויף מען זאל זען, און זי זאגט פאר אירע פרענדס איך גיי היינט אין מקווה, די הייסט א בהמה, פארשטייסט? פון דעם מין בהמה רעדט מען פון ארור שוכב עם בהמה, מען רעדט נישט פון א בהמה ממש, בהמה ממש איז די גרעסטע עבירה. יעצט, מיט וואסער א רעכט האסטו דאס צו זאגן פארן רעבן? און נאכדעם האסטו אמאל געפרעגט דיין ווייב צו דו האסט איר געזאגט וואס דו טוסט? און א טאמער יא, קען זיין מ'האט איר אויסגעלערנט אז מיט דעם גייט משיח קומען, מ'האט דאך דארט אויסגעלערנט אלעס דברי מינות און כפירה און דברי אפיקורסות. אז עטס ארויפגיין, זיי האבן ארויסגעשטעלט א א בלאג. א טעלעפאן האטליין, ס'איז טו או סיקס, סיקס סיקס סיקס, ניין פאר, זירא ניין. דארטן זענען זיי מסביר אז די רבי איז די תורה אליינס, זיי האלטן שוין באלד אז די רבי איז גאט אליינס. אלקינו ואלקי אבותינו חלילה. און דיין פרוי פילט זיך זייער באקוועם אז די רבי דארף וויסן איר ליל טבילה? און זאג מיר, און די רבי ווען ער גייט שלאפן ביינאכט אין בעט מיט זיין ווייב, און ער האט אין זין, דער האט זיך געזעגנט ביי מיר, דער ניולי וועד, דער יאנג קאפל, דאס אלעס איז מותר, דאס מכשיל דעם מענטש, דער מענטש איז נישט קיין אפגעהיטענער מענטש, דער מענטש איז א חזיר א שייגעץ, דורך דעם וואס אידישע טעכטער זאגן פתחי נידות לבעליהם האבן מיר אונז זוכה געווען צום נר חנוכה, אזוי שטייט אין אלע ספרים, ועל פתחינו מגדים, דאס איז דער נר פון חנוכה האבן מיר וועגן דעם באקומען ווייל אידישע טעכטער זאגן נאר פאר זייערע מענער די פתחי נידה. ווי קומט ער צו זאגן פאר דעם חזיר, ער זעט קוים זעט ער צו מכשול, און נאכדעם ס'איז נישט קעגן צניעות. יעצט איך וויל ענק זאגן א זאך, איר ווייסט אסאך מאל זאג איך אזעלכע ווילדע משוגענע זאכן, אזוי ווי כ'האב געזאגט אז מ'האט קיינמאל נישט געלייגט דעם מיידל טאמבער אין סקווער, און א טאג שפעטער איז געשטאנען אין אלע צייטונגען אז זי ליגט אין בעבילאן. קען זיין ס'איז ארונטערגעשווימען, כ'ווייס נישט, מ'האט אריינגעלייגט דעם סקווערער רעבן, מ'האט אים אריינגעלייגט אין וואסער, דארט איז געווען אסאך וואסער, וועגן דעם הייסט עס ספרינג וועלי, ס'איז דא אסאך וואסער, האט מען אים אריינגעלייגט אין וואסער, אזא בזיון המת געווען אז ס'נישט דא דאס גלייכן, געלייגט אביסל שטרוי און מ'האט אים אריינגעלייגט אין וואסער, זעט אויס ער איז אויך ארויסגעשווימען, סאו קען זיין דאס מיידל האט מען באגראבן אין סקווער און זי איז ארויסגעשווימען אין באבילאן, באבילאן דאס איז דאך בבל, עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס. אבער איין זאך ווייס איך, איך זאג אסאך מאל ווילדע משוגענע זאכן, איך גיי אייך זאגן א ווילדע משוגענע זאך, איך האלט, איך האב א חשד אז די רבי וואוינט מיט די פרויען אין סקווער, איינער זאגט מיר דארט אין סקווער איז דא זייער אסאך רויטע, ער האט זיך געוואלט איינרעדן ווייל זיי טראכטן פון רעבן בשעת תשמיש, ניין, איך האלט ער וואוינט מיט זיי, אפשר היינט שוין נישט ער איז צו אלט, איי פארוואס וויל ער וויסן ווען זיי גייען אין מקווה? זייער פשוט, ער וויל מינימייזן די עבירה. דאס און גיין אין מקווה קען מען מונע זיין ער קען ער האט דאך יעדן טאג יעדע נאכט האט ער דאך אנדערע אבער אשת איש קען מען דאך נישט ער קען דאך נישט הייסן יענעם זאל זיך גט'ן איך איך בין אים חושד אז ער וואוינט מיט די פרויען. אונז געפינען מיר אין שמואל א', פרק ב', פסוק כ"ב, ועלי, און עלי הכהן זקן מאוד, איז געווען זייער אלט, ושמע און ער האט געהערט את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל וואס זיינע קינדער טוען פאר כלל ישראל זיינע קינדער זענען געווען חפני און פנחס וואס האבן זיי געטון ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד זענען געשלאפן זיי האבן געמאכט זנות מיט די פרויען וואס זיי האבן געווארט ביי די טיר פונעם אוהל מועד, אזוי ברענגט דער פסוק אין שמואל א'. זאגט די גמרא, נע, ממש נישט געוואוינט, נאר זיי האבן משהה געווען מען זאל נישט דעם זעלבן טאג מקריב זיין די קינים, וואס א יולדת ברענגט, און זיי האבן נישט געקענט אהיימגיין וואוינען מיט די מענער, הייסט עס ישכבון הנשים. א חוצפה פון דעם סקווערע חזר צו וועלן וויסן ווען יענעמס ליל טבילה איז. זאג, דו חזר וואס דו ביסט, און ווען א פרוי פארלירט די וסת און זי גייט מער נישט אין מקווה, פארוואס זאל מען דעמאלטס נישט קומען דיר זאגן יעדעס מאל ווען דער אינגערמאן גייט מיטן פרוי? ס'איז אנבעליוועבל, כ'וויל אייך זאגן, דאס איז טשערנאבל? הייסט דאס איז מנהג טשערנאבל? ווער? פון ר' מנחם נחום צו צו פון ר' מאטעלע טשערנאבל? פון וואו האט זיך אנגעהויבן דער חזר'ריי? יעדער ערנסטע זאך וואס טשערנאבל האט געהאט, נוצן זיי, ווייל זיי גייען נאך אויפן דרך טשערנאבל. און יעדע חזערייקע איז אויכעט שוין היינט אריינגעפאלן אונטער טשערנאבל. כ'האב ענק געזאגט אז טאמער אמעריקע וועט וואוטן פאר חוקי תועבה וועט דער אייבישטער צונעמען זייער פרנסה. ס'איז דא א גרויסער צדיק ר' הלל קאלאמייער האט געמאכט א ספר און ער מברר אז אלע צרות קומען פון פגם הברית. עס איז דארט דא שאלות און תשובות. ס'הייסט עת לעשות. אמעריקע האלט שוין דארטן אז מ'האט שוין נישט קיין פעיראל פאר וואשינגטאן. איך זאג אייך אמעריקע וועט אונטערגיין ווייל זיי. טוען אינדארסן די אלע חוקי תועבה. שוין, יעצט וועט מען צוריק גיין נאכאמאל צו א זאך וואס איך האב גערעדט ערב יום טוב, איך האב געזאגט מען זאל נישט שיקן די מיידלעך אין די נורסינג האום אין סקווער, זיי גייען דארט ארום, ס'איז דא עטליכע אין די נורסינג האומס, ס'האט מיר דערציילט איינער אז ער ארבעט אין א נורסינג האום, איז געקומען וויזיטן מיט זיין קינד, אן אלטער מענטש, ער איז א קריפל אין א וויל טשעיר. און ער האט אנגעהויבן ארומצוהאלדזן זיין קינד און ער האט אים געזעצט אויף די שויס, פרעגט ער טעל מי איטס א בוי אר א גירל, זאגט אים די פרוי איטס א בוי, זאגט ער איי פעל אין לאוו פאר הים, און ער לייגט אים ארויף אויף די שויס און אלעס, די חברה קענען דאך שוין מיין האטליין, האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן איי דאונט וואנט יו טו טאטש מיי טשיילד, הער וואס דא גייט פאר, א איד ער איז אין א וויל טשער, ער איז קריפל, ער איז איבער ניינציג האט נאך א יצר הרע צו טאטשן א יונגל צו א מיידל, ס'אינטערסירט אים נישט, איך בעט נאכאמאל סקווער. ס'געווארן אביסל נפרץ נאכאמאל, שבת פלעגט מען שוין נישט שיקן די מיידלעך, יעצט זענען געקומען מיידלעך, קומען מיידלעך, יונגע, און זיי זינגען דארט אביסל, אלעס איז פיין און וואויל, באט יו אר נאט שור אז דיין טאכטער גייט נישט זיין א וויקטעם, פליז דאונט דו איט, דו האסט געהערט וואס איז געשען אין א נורסינג האום אין מעטראפאליטען? מ'האט איינגעזעצט די איין און צוואנציג יעריגן בחור, איך בעט נאכאמאל סקווער, שיקטס נישט די מיידלעך זאלן דארטן קומען אין נורסינג האום. יעצט וויל איך ענק זאגן, דער איד האט אלץ א טענה צום רבונו של עולם, פארוואס האסטו אונז געהארגעט זעקס מיליאן אידן ביי ווארלד וואר טו? דער אייבערשטער האט צו אונז אויך א טענה, ווייל איך האב א תוכחה סיי אין פרשת בחוקותי און סיי אין פרשת כי תבוא, אז עטס וועט נישט האלטן די תורה, עטס וועט זיין פול מיט זנות, ואף אני אעשה לכם גם זה. סאו, עטס ווילט נישט הערן דעם אייבערשטן רעדן, סאו דער אייבערשטער הערט ענק אויך נישט, כביכול. איך וויל ענק זאגן, בדרך הטבע, אן די אלע גרויסע הויעכע זאכן אז מ'האט געזינדיגט מיט זנות, אסימילאציע, די שחיטות האט נישט געטויגט, אן די אלע זאכן וועל איך ענק געבן א פשוט'ן ריזן פארוואס מען האט אונז געהארגעט, און איך וועל ענק זאגן. אין לעיקוואוד האבן די בית דין ארויסגעגעבן א בריוו, איך ברענג עס אויף מיין בלאג, אז טאמער א גוי וויל אבדאקטן א קינד, זאל מען מאכן זיכער אז מען רופט די פאליס נײַן וואן וואן, זיי האבן אפילו גע'פסק'נט אום שבת אז מען זעט א סוספישעס מענטש, זאל מען גראד רופן נײַן וואן וואן. דער זעלבער בית דין האט ארויסגעגעבן א בריוו אז טאמער מען רעיפט א קינד, טאר מען נישט גיין צו די פאליס. טאמער ער איז א איד. ס'איז אן עקסטערע בריוו, ס'איז נישט אויף איין בריוו, ס'איז צוויי בריוון עקסטערע צייטן געשריבן. ס'טייטש אזוי, דער גוי ליינט אזוי, איך טאר נישט טאטשן א אידיש קינד, איך טאר אים נישט ארייננעמען אין מיין קאר, מ'מעג מחלל שבת זיין, אבער דער איד טאר נישט רופן נאר די רבנים, און די רבנים האבן עס ווייטוואשט. און יעצט הייבט עטס אן צו פארשטיין פארוואס ס'האט זיך אנגעהויבן אנטיסעמיטיזם? דו יו אנדערסטענד דיס? ממה נפשך, בסך הכל דער גוי אבדאקט דאס קינד, ער וויל אים מאלעסטן. יעצט אויב דער איד מעג דאס פרעמדע קינד מאלעסטן, אויב ס'האט זיך אויפגעשטעלט קאלקא, יאסל קאלקא, און שרייען ער האט נישט געטאטשט קינדער, און נאכדעם ווען ער האט געפייניגט דעם ערשטן וויקטעם און געקומען נאך וויקטעמס האט ער געמוזט מודה זיין און ער גייט זיצן אין דזשעיל, סאו קומט דאך אויס אז דער איד איז יא א רעיפיסט, כ'מיין פראפארשענעל פונקט ווי דער גוי, נאר טאמער ער רעיפט. קומט די גאנצע שטאט מיטן רעיפיסט און זיי געבן אים מאר פאוער טו הים. און דער גוי האט נישט דעם פריווילידזש, נו, זאל דער גוי נישט זיין אן אנטיסעמיט, און דאס שטעלט מען ארויס עמטליך אין בית דין, ס'איז ארויסגעשטעלט אויף אידיש און אויף ענגליש. איך זאג ענק נאכאמאל, אויב די אידישע וועלט וועט זיך נישט צאמנעמען נארמאל און אנהייבן צו פירן א נארמאלן ווערטשאפט, עמיר אונז זיין אפגעפרעגט פון אונז אליינס. ס'יעצט דא נאך א לאוסוט קעגן ישיבה אוניווערסיטי, איבער זעקס הונדערט מיליאן דאלער. זיי האבן. איך מיין וואן פוינט טו ביליאן דאלערס האבן זיי אין זייער איך ווייס אין זייער עסעטס. עטס ווייסט ווי זיי האלטן שוין? זעקס הונדערט מיליאן א לאוסוט, דרײַ הונדערט און אַכציק א לאוסוט, און נאך עפעס א לאוסוט פון הונדערט. בקיצור ביפאר יו נאו דעי'ר ווייפט אוט זיי פארקויפן די בילדינגס. עטס פארשטייט וואס דא גייט פאר? אונז מוז מיר אנהייבן צו לעבן א נארמאל לעבן אז מען כאפט א רב, א רבי'ן, אז ער האט געזינדיגט, איינזעצן אין דזשעיל. יעצט אין ארץ ישראל האט מען געוואלט אויסטרעטען די פרשה דורך דער לייזער קעסטן ווייל מ'האט אריין געלייגט געלט ער האט געמיינט ער וועט ווערן א מיליאנער און ער האט אויסגעסאקט דעם עולם האט געטראפען דארטן קברים סא איך רוף לייזערן ירושלימער רב ביי מיר איז ער ירושלימער רב ער האט געוואלט אז סזאל זיך נישט צושפליטען דער דוד שמידל מיט זאליקא ווייל זאליקא פארקויפט דאך גארנישט ער פארקויפט נאר איין זאך אפאר אלטע קנאישע לשונות בקיצור. און מ'איז געוואויר געווארן אז מ'האט געגראבן יא טויטע, און לייזער איז אראפ פון די מעפ. מ'האט אריינגענומען איינעם גרינפעלד ער זאל פירן די זאך, ער האט דארט געהאט אינוועסטעד דריי פיר דירות פאר זיינע קינדער, און וואס איז געווען דער סוף? סוף איז געווען זייער פשוט, ער האט געכאפט א הארץ אטאק און געשטארבן א יונגער מענטש. יעצט, די גאווערמענט האט געזאגט אז נארמען לאם, נחום לאם, קען נישט שטיין פאר טרייעל ער איז אויסגעוועפט למעשה אבער א דאקטער האט אים אינטערוויוט און האט געזאגט אויפן סטענד קען ער נישט שטיין אויף טרייעל אבער פרייוועט קען מען אים אויספרעגן אלעס און נוצן אין קאורט עווידענס אויף דעם איז ער נאך גענוג שטארק סאו סגייט זיין לעבעדיג איך בעט סאטמאר די גאנצע צייט עטס האטס פונקט אזויפיל פגעים וויפיל עניבאדי. מסתמא האט סקווער מער פון יעדן, באט עטס האטס אויכעט וויפיל יעדער מוסד. ווילאנג עטס וועטס ענק שלאגן עט עטס פארן שלעכט און די לאוסוטס גייען קומען אריין וואן ביי וואן. איך בעט די אלע וואס מען האט זיך פוגע געווען נעמטס ענק צוזאם מאכטס א קלעס עקשאן לאוסוט. שעמטס ענק נישט? ע'טס שרייען מוסר. ס'איז דא איינער שרייט מיר יעדן טאג און ביי פרישטאג נאך מוסר, היהי, זאג איך איך ווייס נישט, אהרן זלמן לייב איז אין קאורט און איך נישט, סאו ווער איז דער מוסר? דעיס איז סאטמער, עטס דערשרעקטס ענק נישט פאר זייער שרייען, איך זאג אים קענסט מיר נאכשרייען שאפן עס אויכעט, איטס אלל די סעים, און בכלל דער וואס ס'שרייט מוסר דער איז נישט פון די איידעלסטע ביי אונז, יעצט מ'האט איינגעזעצט ארויף וואס ער הייסט וויקטאר קאלטון פֿיר און פֿערציק יאר אלט ער האט געוואלט שיסן דעם דזשאדזש וואס האט אים געגעבן תפיסה און דערנאך האט ער געוואלט שיסן איינע פון די דזשורארס. מ'האט אים איינגעזעצט ער האט געדינגען היטמען, כן יאבדו כל אויביך ה', איך האף אז דער משה, דער משוגענער משה פרידמאן, וואס האט אומגעברענגט דעם סאטמארער רב שטיל, און אומגעברענגט די טייטלבוים פעמילי, איך האף אז דער משוגענער וועט אויך נאך אמאל גיין זיצן, ווייל ער האט אויך געשיקט מענטשן זאלן מיך שיסן, מ'האט מיך געסטראשעט, און די וואס האבן מיך געסטראשעט, די צוויי אילאוויטשעס, איז אלעס רעקארדעד, עווריטינג איז רעקארדעד וואס זיי האבן מיך געסטראשעט, משה האט געזאגט, משה? ווער איז משה? ווער איז סאטמאר בכלל? זיי האבן אריינגעמופט דא אפאר צעווילדעוועטע אידן וואס מ'האט זיי נעבעך אויסגעהארגעט די עלטערן האבן זיך אריינגעמופט דא אין שטאט, ס'איז געווען דא רבנים דיינים ס'איז אלעס געווען, און זיי האבן אנגעמאכט א חורבן, זיי האבן יעדן אונטערגעברענגט און זיי אליין האבן נישט פאבריצירט, מ'האט אונטערגעברענגט דעם צעהלימער רב, ער איז שוין נישט געווען פארכאפט אין די שיטה, נישט געגאנגען צום כותל, ס'איז גארנישט, מ'האט אונטערגעברענגט אלע זיינע הכשרים אנשטאט מ'זאל נעמען יונגעלייט זאלן זיך לערנען ביי אים פינף יאר און נאכדעם אים געבן א שטויס, מען האט אים גוט געגעבן א שטויס, די גרויסע מביניסטע געווען די אלטע דעם באהאטערע רב'ס רעבעצן האט געזאגט אין מיין שול קומט נישט אריין דאך נישט פון צעהלים רב'ס הכשר ווייל איר מאן האט געמאכט דעמאלטס א פאר טאלער פון מילמאר ווי האט דער סיגוטער געזאגט דאס אויכעט דער באהאטער האט אים געזאגט ווי דו ביסט געשטאנען אונטער די חופה איז געווען ווייל מילמאר האט געשיקט דעם טשעק און דאס איז געווען אונזער חרבן אונז אזוי ווי ס'איז געווען נאך היטלער האט אויסגעהארגעט אלע רבנים ס'איז געווען נאך א פאר זיי האבן זיך נאך געראטעוועט. האט מען די אויכעט אויסגעהארגעט, דאס האמיר שוין אויסגעהארגעט, אונז האמיר געענדיגט דעם דזשאב וואס היטלער האט נישט געענדיגט, מיר האמיר אונטערגעברענגט אידישקייט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך וועגן די אלע רעבישע הויפן, די אלע רעבישע הויפן זענען א קולט, מענדעלע דער וויזשניצער א קולט, א משוגענער, ווי עט ער נאך אשר ישכבון את הנשים, ער עט נאך זאגן אזוי פאר די אינגעלייט, דו ביסט מיין און דיין ווייב איז מיין און דיינע קינדער אויך, ער עט נאך מאכן משכב זכר אין פאבליק אויכעט, ס'איז דא דא דער בערלאנד וואס איז אנטלאפן. דער וואס האט נישט געטאטשט צוואנציג פרויען, ער איז סתם אזוי אנטלאפן ווייל ס'איז בעסער מאראקא, ער איז נישט געווען אין אומאן אויף ראש השנה, יעצט האט ער גענומען א אינגערמאן און דער מענטש איז אלט צוואנציג יאר און כמובן עס גייט אים נישט קיין שידוך און ער האט זיך חתונה געמאכט, זיך געמאכט אינגעידזשד יעצט שלא ברצון אביו ושלא ברצון אמו. מיט א פערצן יעריג מיידל. ער גייט אויפן זעלבן וועג ווי די אלע קולטן, דו ביסט מיין, דיינע קינדער זענען מיין. יעצט נאך א זאך, אין בני ברק איז געווען א מענטש צוואנציג יאר אלט, און דער מענטש האט אויך געטשעפעט קינדער, און מ'האט אים איינגעזעצט. סא היינט איז שוין נישט דא מער דער פחד. סא איך וויל זאגן די חזירים, די שלום שניצלערלעך מיט ברוך מרדכי'לעך, ס'וועט נישט ארבעטן. ברוך מרדכי, דו האסט נישט געגלייבט אז דו עסט שטופן מיט אפאר קינדער און דאס עט זיך אויסלאזן פון דיר אזא נאמען און אזויפיל מיליאנער אויסגעשוועמט און ווען דו האסט נישט דיין זון מיט דעם משוגענעם לעיזער קעסטנבוים וואס איך ווייס נישט וואס זיין אינטערעס איז דאס צו טון קען זיין ס'איז מן השמים מ'האט אים אריינגעגעבן א געדאנק ער זאל בעקן די חזירים ווייל דער אייבישטער וויל זיי אראפברענגען. שלמה המלך האט געזאגט אז איינער וואס ער געט דאס געלט פאר א אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, און גראדע האט זיך אנגעהויבן לעזערן די פראבלעמען אין ארץ ישראל מיט די טויטע און מיטן גראבן, יעצט זאגן זיי אז זיי האבן געטראפן לעבן איינע פון די טויטע האבן זיי געטראפן א שווערד, דאס איז א סימן ס'איז א גוי, זאג איך וואס איז דער סימן? ס'איז געווען אמאל גרויסע דזשענעראלס וואס מ'האט זיי אויך געלייגט מיט די שווערד, זאגט מען ניין דוד שמידל האט שוין מתיר געווען אמאל צו רוקן א בית החיים ווייל ס'איז געווען א שווערד, זאג איך דוד שמידל. איז א שייגעץ דעמאלטס געווען שוין. דאס איז וואס דא גייט פאר. יעצט ס'איז דא צוויי מעשות, איינער א חזר האט גענומען סיינייד פויזניש און דער צווייטער וואס האט זיך געהארגעט ער קען נישט דורך גיין דעם טרייעל, קענסט נישט דורך גיין דעם טרייעל, זאלסט האלטן נישט די הענט ביי די קינדער, און אין דעטרויט דארטן איך זאג יעדער זאל קויפן הייזער, ס'קאסט א דאלער א הויז, ס'איז אין צייטונג, דארטן איז געשען אן אנדערע מעשה, דארט איז נישטא קיין פאליס יעצט, ווייל מען קומט דאך נישט קיין וועידזשעס, האט מען געזען א מאלעסטער, האבן זיי אים אנגעהארגעט די ביינער ביז זיי האבן אים שיער דערהארגעט. מיינטס נישט אז דאס וועט נישט געשען דא ביי אונז, איך זאג נישט מען זאל עס חלילה טוהן, באט וואן דעי די פיפל אר געטינג פעד אפ, איך זעה שוין, ענד וואן דעי דעיר גאנע סטארט טעיקינג ריווענדזש. יעצט דעם נייעם פויפ וואס מ'האט איינגעשוואוירן האט אויך פראבלעמס, זיי קומען יעצט ארויס אז ער האט באהאלטן יארן די אלע סעקשועל אביוז, די זעלבע ארגענעזעישן סנעפ, וואס איך בין א חלק פון זיי, די זעלבע ארגענעזעישן וואס האבן אראפגעברענגט דעם פויפ, דעם פריעריגן, ראצינגער, די ווילן יעצט אים אויך אראפברענגען, די גייט נישט זיין מער קיין מעשות, אז מענדעלע חזר האט גע'חזר'ט וועט ער מוזן זיין אויס רב, אז זיין שוואגער דער דער מייזעלס האט גע'חזר'ט, ער האט געהאט צו טוהן מיט פרויען, עס מוז עס זיין אויס רב אונז גייען מיט דעס אישו עווענטשעלי אי"ה האבן א קלין קאמיוניטי. ר' לעזער אפשיער ר' לעזער האט געזאגט אז עטס פארענטסט א הארעס פאר מיר דעמאלטס איז א סימן ער האט געמאכט א גאנצן ווידיאו פון דעם און ער האט געמאכט דארטן אזא ארויף געלייגט דעם חרם פון נחום ראזענבערג וואטש און צו ווען ער מאכט צו די אויגן וואס איך געב ארויס אויף דיר א ווידיאו האהאהא וועסט דיך אפשטעלן יול בי סטאק. דו לאו-לייף וואס דו ביסט, ער מיינט ער האט א גוט פיסקל, קען ער רעדן, קען ער יעדן באגראבן, ניין אנדערע האבן אויך גוטע פיסקלעך. יעצט וויל איך ענק זאגן, כ'האב געזאגט אז אהרן טייטלבוים האט א מיידל סקול אין די ארגסטע פלאץ וואו ס'איז דא, ס'איז קעגן איבער זייער א שלעכטע דעוועלאפמענט, ס'קומט יעצט פירע נאכמיטאג וועט שוין זיין טונקל, מ'דארף וואטשן אז א מיידל וואס האט פארפעלט א באס סיי פארנדיג אינדערפרי סיי קומענדיג ביינאכט זאל נישט גיין אין סקול נאר מיט די מאמע. אויף די מאמען איז אויך א סכנה, נאר אויף א קינד איז זיכער א סכנה. זאלסט וויסן, דאס איז די קרבנות וואס ס'פאלט איין, אה, זלמן לייב בויט יעצט א נייע שטעטל, דו ווייסט וויפיל קרבנות מאנרא האט געברענגט, ווייל ס'איז נישט געווען דאס, ס'איז נישט געווען יענץ, ס'איז גשמיות'דיגע קרבנות און רוחניות'דיגע, די זעלבע וועט דא אויכעט זיין, ביז אהרן, ביז מ'וועט ארויסבויען וויליאמסבורג וועלן נאך פאלן אסאך קרבנות, רבותי, בי קערפול, ווייל דער שחור, צו דער פארטא ריקא פון די לאו האוזינג, קען נאך הרג'נען דאס קינד נאכדעם אויך. ווייל מען האט שוין דארטן געהארגעט א קינד. געווען א פאליס'ס א זון. ס'איז דא א שטאט דאס הייסט גלען קאוו, א שטעטל. און דארט האט מען אבדאקטעט א קינד. יעצט ס'איז דא א יונגערמאן וואס ער איז איינגעשריבן אז זיינע קינדער לערנען אין דעם פאבליק סקול ווייל ס'איז געווען דא די די גרויסע פלאד האט ער געמוזט איינשרייבן ערגעץ זיינע קינדער אבער זיי לערנען נישט דארט זיי לערנען אין אן אנדער פלאץ אבער למעשה האט ער באקומען א קאל די אפאר מינוט נאכדעם וואס ס'איז געשען, און איך וויל יעדער זאל עס הערן, און איך וויל אז דאס אלע מוסדות זאלן דא מאכן אזא קאל, אין בארא פארק האט מען געטרייט צו אבדאקטן א קינד, קיינער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט, מען האט שוין געטרייט אין לעיקוואוד צו אבדאקטן, יעצט האלט מען שוין ביים צווייטן קינד, מען ווארנט נישט דעם עולם, עס דארף ארום גיין א טשעין קאל. יעצט למעשה, דער, ס'האט זיך אויסגעלאזט אזוי, אז וועגן סורוועילענס קעמערעס וואס איז דא אין גלען קאוו, און אויך קאנסערנד סיטיזענס וואס האבן עס געוואטשט און זענען זיי נאכגעפארן, מ'האט געטרייט עס אפצושטעלן און מ'האט דעם מענטש געכאפט, איט טורנס אוט טו בי ער איז א רעזידענט פון גלען קאוו און ער איז סעווענטי ניין יערס אולד. קעמערעס האבן געהאט א פיקטשער פון די קאר. סא רבותי איך וויל ענק זאגן, דאס איז ווען יעדער ארבעט מיט אויף צו כאפן דעם גנב, אבער טאמער יעדער ארבעט מיט אז דער גנב זאל קענען גיין פריי איז עס א גרויסער פראבלעם, און דאס מוז מען זיך אונז אויכעט אויסלערנען. כ'לייג ארויף דא דעם קול עטס זאלטס הערן. וויאזוי מען געבט אבאכט סעיפטי פאר א גוי'איש קינד, און מיט וואסערא נעגלידזשענס מען גייט צו מיט אונזערע אידישע קינדער. יעצט, איך לייג עס יעצט ארויף, און איך ענדיג שוין מיט דעם דעם טעיפ, און איך ווינטש יעדן איינעם א פרייליכן ווינטער, און ס'זאל חלילה נישט זיין קיין שוד ושבר אין אונזער געגנט, אין סענהדריה מרחבת האט מען געטראפן יעצט א פרוי טויט, כ'ווייס נאך נישט פונקטליכע אינפארמעישן, קען זיין ס'איז נאך א רעיפ, ס'היינט דא א נייע סיסטעם, אזוי ווי מ'איז געווארן זייער שטרענג מיט די סעקשועל אביוז, הרג'ט מען זיי אויך. לויט דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, יא נחום ראזענבערג איז שולדיג פאר דעם, ווייל ווען ער ווען ער לאט מען זאל רעיפן וואלטן זיי כאטש געבליבן לעבן. ס'דא א מעשה ווען מ'האט אנגעהויבן צו כאפן רעבעטס צו מאכן שווענץ פאר די שטריימלעך איז געווען אן אסיפה פון די רעבעטס וואס מ'זאל טוהן, איז גע זיי האבן געהאלטן אז מ'זאל לאזן אפשניידן דעם שוואנץ און בלייבן כאטש לעבן, און די אויף די הויפט די אלטע די קולט פון די רעבעטס האבן געזאגט ניין מיין מאמע האט געהאט א שוואנץ וויל איך אויך גיין מיט א שוואנץ איך בין נישט מוותר אויפן שוואנץ. די זעלבע זאגן די אלע אלטע חזירים, מען האט גערעיפט קינדער ביז יעצט, ס'האט אנגעהאלטן אלע יארן, לאמיר זיי ווייטער רעיפן און לאמיר נישט לאזן נחום ראזענבערג זאל עס אפשטעלן, איך האב ענק צו זאגן ביג נוז, ס'איז אפגעשטעלט. דאס וואס עטס ווארפטס ענק נאך איז אזוי ווי א שלאנג וואס מען האט אים אפגעהאקט דעם קאפ און ער קען זיך נאך ווארפן שעות, יו אר אלל פינישד. יו גאנא גאו טו דזשעיל יו גאנא פעי די פרייז. סאו יעצט לייג איך ארויף דעם ריקארדינג פון גלען קאוו פון די סקול און נאכדעם קומט הערשט דער געהעריגער שיעור, ביז יעצט איז נאר געווען אן עמורדזשענסי צוגעלייגט, יעצט נאכדעם וועט קומען דער געהעריגער שיעור.

און נח אליינס, וואס ער איז געווען דער גרויסער צדיק, האט אים אויך דער אייבערשטער פארגעהאלטן פארוואס ער איז נישט געגאנגען מוסר זאגן פאר זיין דור, אילו היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום זאגן אסאך ספרים, ווייל ער האט געדארפט ארויסגיין זאגן, רבותי, דער אייבערשטער האט עס נישט געדולדן, נאר וואס, ער איז געווען א צדיק פאר זיך. עניוועי, לאמיר יעצט צוגיין אביסל צום פוינט, כ'האב שוין גערעדט די וואך זייער אסאך, דער עולם האט שוין מסתם נישט קיין געדולד צו הערן, כ'האב גערעדט וואסער א שייגעץ דער עוכר ישראל איז דער סקווערער רבי ימח שמו ער זיצט אויף א געגנבעטע שטיל רוב מענטשן וואס האבן געגעבן געלט פאר זיין טאטן האבן געבארגט דער מענטש האט עס קיינמאל נישט באצאלט און אסאך מענטשן האבן אים מוחל גע אסאך מענטשן האבן נאכגעווארפן די נאוטס אין קבר ווייל יעדער האט דעמאלטס צוזאמגענומען געלט פאר סקווער אז דאס גייט זיין א מקום פאר תורה און יראת שמים, טאמער אבער דער סקווערע שייגעץ נוצט עס פאר זיין אייגענע אינטערעסן און ס'איז נישט קיין מקום תורה און יראת שמים איז עס בכלל נישט זיינס, ס'איז די אלע אידנס וואס האבן געווארקט פאר זיין טאטן געלט, און דאס מאכט א טשעין ריעקשאן אז זיין טאטע זאל נישט האבן קיין מנוחה אין קבר אויך נישט, ווייל נישט דאס האט ער געוואלט בויען. און מ'הייבט אן, טשערנאבל דאס איז דער טשערנאבלער דרך, און טשערנאבל טשערנאבל. מיר האט דערציילט איינער, זאלט וויסן אזוי, א קעניג טוט אן די כתר מלוכה, איז פלאם פייער, די מינדעסטע זאך וואס דו טוסט איז אחת דתו להמית. ס'איז אבער דא צייטן ווען דער קעניג האט נישט די כתר מלוכה און שפארט זיך צאם ביי זיך אין הויז, און דעמאלטס קען מען מיט אים רעדן פריינטליך און אזוי ווייטער. יעצט. דער דוד'ל טוט אן א כתר מלוכה ווען ער קומט אריין אין שול אריין, ווען ער איז נישט אין שול האט ער נישט קיין כתר מלוכה. דערציילט מיר איינער, ער איז א דעליווערי מען, און ער פלעגט מעגן אריינגיין ביים רבי'ן אין שטוב, דער גבאי טאר נישט אריינגיין נאר אז ער קלאפט, ער האט געמעגט אריינגיין פון די אנדערע זייט ביי די דעליוועריס, איינמאל איז ער אריינגעקומען, זעט ער ווי דער רבי ליגט אויסגעשטרעקט אן די בוצעס, ליגט ער אויסגעשטרעקט אויפן קאוטש מיטן טלית קטן, און די צוויי בנים זיינע, כ'געדענק נישט די נעמען, זיצן, ס'איז דארט דא דריי קאוטשען און מען האט געזעסען מען האט געליצעוועט ס'איז געווען א מחיה און אינדרויסען האט מען געמיינט דער רבי איז פליט אין הימעל א צווייטער האט מיר פארציילט אן אנדערע מעשה אויף אן אנדערס מאל ס'איז נישט דעמאלטס געווען האט ער מיר פארציילט אז ער איז אויך אריין עפעס אין די בעק וועגען דעליווערי צי וואס האט ער געזעהן ווי דער רבי זיצט און עסט פאטעיטא טשיפס. מיט די משפחה, די רעבעצן איז דארט געווען מיט נאך אפאר קינדער, די רבי איז א אנגעפרעסענער חזר, א איד וואס האט אפגעגנבעט ביים עולם געלט, האט אפגעגנבעט דאס געלט פונעם חינוך, און קוק וואסארא חינוך ס'איז דארט דא, און רעד זיך נישט איין אז ער איז עפעס, גאנגען איינער האט געמאכט א האטליין, און דער רעדט דארטן ווי הייליג די רבי איז, אז ער איז א לעבעדיגע ספר תורה. און אזוי ווייטער, איך וויל אפילו נישט ארויסגעבן דעם האטליין נאמבער ווייל ס'איז מינות וכפירה פון אנפאנג ביז צום סוף, מען רעדט אויף זיין גרויסקייט, אויסער דעם וואס איז שקר, מען רעדט ער איז א ספר תורה איז ער, ספר תורה איז ער? ער איז עובר, ער טרעט אויף א ספר תורה, עניוועי דאס איז וואס כ'האב שוין גערעדט, איך וויל אבער יעצט צוקומען צו א פונקט, אונז מוז מען אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, ווי לאנג גייט מען נאך לאזן אונזערע קינדער און אונזערע אייניקלעך זאלן אונטערגיין, מיט אזא שקר'דיגן חסידות וואס רעדט זיך איין אז דאס איז טשערנאבלער דרך. ס'איז דאך אזא מין אומווערדיגער דרך, ס'איז פיל מיט זנות, פראצענטואל איז דא אין סקווער דאס מערסטע זנות וואס ס'איז דא, רעיפס מיט אבארשענס מיט פילאפינאס וואס שוואנגערן אידישע טעכטער דארט, פראפארשענעל ווי קליין זיי זענען האבן זיי די מערסטע פראבלעמס, צו זאגן אז דאס איז דער טשערנאבלער דרך, ס'איז דאך אפילו נישט קיין נארמאלער גוי'אישער דרך, דער גוי אין טשערנאבל האט זיך שוין בעסער אויפגעפירט.

גארנישט מיט טשערנאבל, דער גרעסטער מקום זנות, און מען מאכט א גאנצן בראטל, וואוי, סקווירא, סקווער, סקווער, זיי וואוינען אין א שטאט מיטן גרעסטן רשע וואס האט אראפגעברענגט כלל ישראל אויף א גרויסן פארמאט. סא יעצט לאמיר אונז אביסל גיין צו די זאך, כדי זאל מען דאס נישט צולאזן, און אונז האלט מיר עס מער נישט ביים צולאזן. מה הועיל לנו בן עמרם, וואס האט ער אונז גוט געטון דער סקווערער, געט ענק דארטן דירות אומזינסט? עס זעט זיך אויס אז ער געט ענק דירות אומזינסט. בקיצור, אונז מוז מיר אנהייבן צוריק צו שלאגן זיך, אזוי ווי אונז האמיר אנגעהויבן מיט סעקשועל אביוז, וויאזוי איז עס געגאנגען? די סאטמארע כלבים זענען נאכגעלאפן אין די גאס, זיי האבן אריינגעשטעלט אין אלע צייטונגען, זיי האבן געמאכט בילדער מיט עפעס איינעם א שווארצן און זיי האבן צוגעשטעלט אים לעבן מיר, ווי ער טאטשט מיך, כ'מיין, דאס איז דאך כלבים. כ'מיין איך קען דען נישט צושטעלן אים און זי אין לעבן טאטשען זיך איינער דעם צווייטן אויפן זעלבן וועג, באט דאס איז נישט די מטרה, די חברה ווייסן נישט וויאזוי צו פירן א מלחמה, זיי האבן נישט געווינען קיין מלחמה, זיי האבן געווינען קעגן קלויזנבורגער רב ווייל ער איז געווען אן איידלער איד און ער איז אנטלאפן, אבער א נארמאלע מלחמה האבן זיי קיינמאל אין זייער לעבן נישט געווינען, נאר זיי האבן נישט פארלוירן אויך נישט. איי אז זייער קאנדידאט וועם זיי האבן ארויסגעשטעלט האט פארלוירן, שרייען זיי ניין, מיר האמיר געווינען ווייל דרייסיג פראצענט האמיר אונז געצויגן סא די דרייסיג פראצענט האמיר געווינען. ס'איז פערד פון פערדלאנד, די גאנצע מארמארישע, אזיאטישע. דרכים, ווען איך האב אנגעהויבן מיט זיי האב איך געזאגט איך גיי אבאוט פעיס, איך נעם א קאר איך פאר הונדערט פֿופֿציק מייל א שעה אריין אין א בוים אריין, פארוואס? ווייל דעטס די אנלי וועי יו גאנא ווין, גיי איך אין די גאס שטעלן זיך אפ די אלע קוקערס, קוק מ'מאכט אזוי ווי ער קוקט, נעם איך ארויס פון מיין טאש דעם פיקטשער מאכער און איך נעם זיך מאכן פיקטשערס, לויפן זיי אלע אוועק, זאג איך וואס לויפסטו אוועק, און דעמאלט שריי איך זיי נאך, וואס האסטו דיך אפגעשטעלט, ווער ביסטו, וואס קוקסטו אויף מיר, איך האב דיר עפעס אמאל געטון, זיי האבן זיך אויסגעלערנט, ס'איז נישטא מער די זאכן. ווען זיי פארן אין א קאר וועלן זיי נאך מאכן אמאל ווי זיי פארן מיך איבער, ווייל אמאל קענען זיי אוועקלויפן גענוג שנעל ס'איז נישטא קיין רעד לייט אין פראנט, אבער סתם אזוי זיי האבן דעם ווען מען דארף זיי צוריק שלאגן דו שלאגסט זיי צוריק זענען זיי באמאכט, די פעיפער טייגערס, אנטלויפן פון דיר ווי פון פייער. אזוי ארבעטן זיי. און ווען נישט שטעלט זיך יעדער אפ און קוקט אויף דיר אזוי כאילו דו האסט עפעס געטון, כאילו דו ביסט יעדן עפעס שולדיג. נעם ארויס דיין פיקטשער מאכער, הייב אן די טעלעפאן, הייב אן צו מאכן אוי אנטלויפן זיי, וואס איז געשען, וואס איז די מורא? נאר אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט און פארטיג. סאו דאס וויל איך ענק זאגן, מען מוז זיך אנהייבן צוריק צו שלאגן אזוי ווי מ'האט זיך צוריק געשלאגן אנקעגן סעקשועל אביוז און מ'איז ברוך השם זייער גוט געפארן, פונקט אזוי מוז מען זיך אנהייבן צוריק צו שלאגן קעגן דעם רשע דוד'ל און די אלע רשעים רבנים וואס ברענגען אראפ אידישקייט. און דער שומר אמונים וואס האט זיך באזעצט אין מאנסי וואס יעדער געט אים סימפאטיע ער גייט ארום זאגן ס'איז א ליגן ער איז קיינמאל נישט געזעסן אין תפיסה און אויב יא איז עס געווען א בלבול. און ער וויינט ער האט נישט קיין געלט און מענטשען ווילן אים העלפן דו'סט אסאך מער וויינען ווען ער וועט מטמא זיין דיינע קינדער ער איז א חזר ער איז געזעסן אין דזשעיל ס'געווען אין אלע צייטונגען מ'האט אים געגעבן א דעי אין קאורט ער האט זיך נישט געקענט פארטיידיגן און ס'דא נישט איין קעיס געווען קעגן אים נאר עטליכע קעיסעס יעצט מ'דארף מאכן א קאמיטי פון די אלע נושרים פון סקווער סאטמאר דארף עס אויך מאכן סאטמאר געט גרויס געלט פאר דעם בריל ער זאל קענען האלטן דעם כולל ווילימסבורג עטס ווייסט פארוואס? זיי שעמען זיך מיט די נושרים, און זיי ווילן נישט אז דער נושר זאל אריינקומען אין שול, און ער זאל צוגיין צו א איד אינמיטן בית מדרש, און אים געבן א זאג, זעסט דו חזיר דו, וועגן דיר גיי איך מיט א טעטו. זיי ווילן דאס נישט, פאר דעם האבן זיי מורא אימת מוות, ווייל צו מ'וועט יא גלייבן דעם בחור צו נישט, דאס איז שוין א צווייטע זאך, קודם אויף אים האט מען געוויזן, עלי' רמזי, אויף אים האט מען געוויזן מיטן פינגער, און דאס וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, סאטמאר וויל די נושרים זאלן גיין ערגעץ אנדערש, מענטשן פרעגט וואס מאכסטו נישט קיין שול, האסט גענוג געלט, קויף דיר אן אלטן הויז, מאך א שול, זאג איך אים פונקט פארקערט, איך האלט אפילו כולל וויליאמסבורג און כולל בארא פארק דארפן צושפארן, זיי בעלאנגען פון וואו איז מען האט זיי מטמא געווען און ארויסגעווארפן. דארט באלאנגען זיי, זיי באלאנגען נישט ערגעץ אנדערש, זיי זאלן צוגיין צו יעדן מענטש וואס האט זיי מטמא געווען ווייזן מיטן פינגער דער חזר האט מיך געטאטשט, כ'קען אים גארנישט טון, כ'בין פעסט סטעטש אוו לימיטעישן, אבער דא איז דער חזר, והוקע אותם נגד השמש. און דאס דארף מען טון, מען דארף רופן די ארגענעזעישן, איך ווייס, נושרים צו וואס, וואס דו ווילסט רוף עס, דער נאמען איז אירעלעווענט, עס זאלן זיין מענטשן וואס מען האט זיי מטמא געווען און זיי ווייסן ווער דאס איז געווען. און זיי זאלן זיי אנהייבן נאכצורודפ'ן, פארוואס זאל יענער גיין ווי א קעניג אין די גאס מיט זיבעצן אייניקלעך, מיט דרײַ און צוואַנציק אור אייניקלעך, פארוואס זאל ער קענען וואקן אין די גאס אזוי פרי פאר אלל אזוי ווי גארנישט העט ווען וואלט ווען נישט געשען, בשעת ער האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך, און ער האט מטמא געווען קינדער און זיי לויפן היינט ארום צובראכן, לעטס פייט בעק! אמעריקע געבויעט אזוי גרויס, איר ווייסט וואס א סיוויל וואר איז אנגעגאנגען דא אין אמעריקע? ס'איז אנגעגאנגען א סיוויל וואר צענליגע און צענליגע יאר, טויזענטער און צענליגע טויזענטער טויטע, ווייל מ'האט געוויסט מען שלאגט זיך אויף א פרידאם, און דעיס קען מען אונז נישט צונעמען אין פרידאם, אויסער אז מ'איז מטמא דאס לאנד, מ'שטעלט ארויס אזאלכע קאנדידאטן, איז עווענטשעלי גיי מיר עניוועי אונטער, דער אייבישטער וועט אונז אונטער ברענגען חס ושלום, אבער דעם פרידאם קען דיר קיינער נישט צונעמען, ס'איז דא א קאנסטעטושען, די זעלבע דארפן דעי בחורים טוהן, זיי דארפן פייטן פאר זייערע רייטס. קיינער האט נישט געהאט קיין רעכט זיי מטמא צו זיין, קיינער האט נישט געהאט קיין רעכט זיי צו טאטשן, מלמדים האבן נישט געהאט קיין רעכט צו טוהן מיט די חברה די אלע זנות, און מען טאר זיך נישט לאזן, מען דארף ארויסקומען און זאגן העי דער מלמד האט עס געטוהן, איינער שטעלט מיך אפ און ער פרעגט מיך וואס איז אזוי וויכטיג מען זאל זאגן די נעמען פון די אלע חזירים? בכן לאמיר דיר זאגן, אז דו פארשטייסט נישט וואס דאס איז וויכטיג, דארף איך דיר אפילו נישט ענטפערן, דארפסט אפילו נישט אויסהערן דעם האטליין ווען דו פארשטייסט עניוועי נישט וואס איך זאג. נאר פארן עולם וויל איך מסביר זיין, יעדער מענטש וואס ער איז א חזיר איז אזוי ווי א שיכור, ער איז א שיכור לאותו דבר, איינער האט א דורסט און טרינקט ברוינפן, א תאווה און ער קען זיך נישט אפגעוויינען, דער האט א שיכור צו צו זנות. כ'וועל אייך פרעגן א שאלה. לאמיר זאגן א שיכור האט דעם ביטערן טראפן ליב. מען כאפט אים, מען זעצט אים איין צען יאר אין תפיסה, מען געבט אים נישט דעם ביטערן טראפן. ווען ער גייט ארויסקומען, וואס גייט געשען? ער גייט מער נישט טאטשן דעם ביטערן טראפן? וועל, איף יו טינק סאו, יו אר מיסטעיקינג. ער גייט עס טרינקען נישט זעקס מאל א שעה, נאר זיבן מאל א שעה און אכט מאל א שעה. די אלע אלטע באטשיס קומען ארויס תשעה באב, יום כיפור אפילו, קומען אהיים, און זיי געבן א זעה די משקה אזוי ווי עס ליגט דארטן אין שאפע, קודם כאפט ער א טרינק, איי עס איז יום כיפור ביינאכט, איז אנקאנטראלעבל, ער איז מסתם מער א א אונס ווי א ווי א מזיד, איז די זעלבע דא אויכעט, דאס גאנצע זאך זאלט איר וויסן פון זנות דאס איז די זעלבע זאך, די אלע וואס זיי זיצן אין דזשעיל צען פופצן צוואנציג און דרייסיג יאר זאגן ווען אונז זעמער ארויס קומען אונזער דריעם איז מען זאל כאפן א יונגעלע אין א וואלד ביינאכט ווען קיינער זעהט נישט, דאס איז זייער גאנצע זאך, דעטס אלל דעיר עימינג פאר, דו קענסט עס נישט אפגעוויינען. פארשטייט זיך ווען מ'איז יונג און מ'צושפילט נישט די תאווה קען מען עס באהערשן אבער וואנס יור אין איט יור אין איט פאר לייף סא דאס דארף מען וויסן פארוואס איך בין מפרסם די חזירים ווייל מ'דארף זיך פאר זיי וואטשן ביי די אכציג פונקט ווי מ'האט זיך געוואטשט פאר זיי ביי די דרייסיג און דאס מוז ארויסקומען און דעטס איט סא רבותי איך זאג ענק נאכאמאל די אלע נושרים לאמיר מאכן ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם אונז מוז מיר מאכן אן אגודה און מ'מוז צוריקגיין פון ווי מ'קומט. א ווייבל האט זיך יעצט גענומען דאס לעבן, שטעל דיר פאר. זי איז געפארן ערגעץ אין בריקטאון ניו דזשערסי וואס דאס איז ווייט פון דא, און זי איז געווען דעפרעסט. וועם האט זי געטראפן? איינער ווייסט? א סקווערע בחור אויכעט אן ארויסגעווארפענע פון די נושרים. פארוואס זאלט עטס וואוינען אין בריקטאון ניו דזשערסי? פארוואס זאל נישט ענקער פלאץ זיין דארט ביי דוד'לען אין ניו סקווער, דארטן ווי מ'האט ענק מכשיל געווען? עטס זאלטס נאכלויפן שחרית מנחה מעריב און נאכשרייען דעם חזיר. אזוי האט עטס זיך געטון דעמאלטס ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם. ס'איז נישט געווען דער בחור, דער ראציגער בחור, דער וואס ער כאפט נישט אז כ'האב מיך פאר עהם געשלאגן, און ס'איז נישט געווען דער ראציגער יונגערמאן, וואס ער איז נישט געקומען שטיין פאר מיין הויז און געשריגן פוי! פוי! פוי פארוואס? פארוואס האסטו נישט געשריגן פוי ווען ברוך מאט האט ער געמאכט משכב זכר, צו ווען דאסקעלאוויטש האט ער געמאכט משכב זכר? פארוואס האסטו יענעם דעמאלטס נישט געשריגן? ווייל דו האסט מורא געהאט, איר האר? דאס איז דיין בראך, וועגן דעם זעמער אזוי אין דר'ערד. איינער טאטשט דיך? שריי הויעך! לעטס גאו בעק טו די פעסט! איך גיי ענק זאגן נאך א זאך, לאמיר צוריק גיין נאך מער, לאמיר צוריק גיין אויף די אלע מלמדים, און אויף די אלע וואוילע אידן אין סאטמאר וואס מ'האט געמיינט זענען וואוילע אידן און זיי האבן מאלעסטעד קינדער, לאמיר גיין צו זייער מצבה אין טאג פון די יארצייט, דעמאלטס ווען זייער משפחה קומט, און זאגן, דא ליגט דער נואף דער חזן וואס האט געמאכט מיט מיר משכב זכר, וואס איז צו טון דעמאלטס? עטס עטס קומען צוואנציג דרייסיג בחורים ווייל די מלמדים האבן דאך געטאטשט הונדערטער, עטס קומען צוואנציג דרייסיג אינגעלייט, וואס וועט מען ענק קענען טון? גארנישט! זיי האבן נישט צוריק שרייען, ווייל היינט איז עס אאוט דער, זיי האבן עס נאר געטרייט צו פארשווייגן כל זמן ס'איז נאך געווען אן די סקעיל אפ ענד דאון נחום ראזנבערג יא גערעכט איז ער יא משוגע נישט משוגע יא משוגע נחש נחש פחש טרחש דעמאלטס סא היינט איטס אלל אאוט דער ס'האט זיך גענומען אין א לעבן דאס לעבן יעצט דער שפילמאן נעבעך יואלי שפילמאן. זאגט מיר א איד, איך בין נישט דא געווען ראש השנה, איך בין אוועק געפארן, איך דארף האבן צו טון מיט די משוגעים ראש השנה? זאגט מיר א איד, זאלסט וויסן אין יעדע שול האט מען געזאגט נחום ראזענבערג איז גערעכט, נחום ראזענבערג האט געזען דאס אלעס און האט עס געוואלט אפשטעלן, און היינט האבן מיר עס אונז מוזן אפשטעלן, די שאלה איז נאר נאך וויפיל נאך הונדערטער אזעלכע קרבנות אונז וועלן מיר ברענגען, סא דאס איז אמאל א קלארע זאך וואס אונז דארף מיר מאכן שלום מיטן מצב, אונז מוז מיר אנהייבן צו ווערן אגרעסיוו, מען זאגט אין ארץ ישראל אויף עברית אז הגנה דאס איז די בעסטע התקפה. אז דו ווילסט דיך באשיצן, קודם באפאל יענעם, לאז נישט אז זיי זאלן ארום וואקן אזוי אין די גאס, אזוי ווי מען זאגט, העעהע, מיטן קאפ ארויף, העעהע, מיטן ברייטן היט, מיטן ביבער היט, און זיך אראפבייגן דעם קאפ און זאגן די רבי זכרונו לברכה, רכה רכה רכה, פוי, די אלטע חזירים, לאזטס דאס נישט צו, איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי, דאונט טעיק איט. פאר גרענטעד, איר זענט די באס, איר זענט די באס, ווייל די חזירים זענען נאר צען פראצענט, די רבנים נאך צען פראצענט, וואס זענען געווארן מאלעסטעד איז פופציג זעכציג זיבעציג און אכציג פראצענט, ס'איז א שעים אוו וואט ווענט אן, מאכטס א ארגענעזעישן, איך דארף נישט כולל וויליאמסבורג כולל בארא פארק, הו נידס אלל דעט, די אלע פון די כולל וויליאמסבורג און בארא פארק זאלן אריינוואקן אין סאטמאר אביסל, משה פרידמאן קען זיי יעצט מער נישט איינזעצן ווייל זיין גאט האט געפייגערט, טשארלס היינס איז טויט. ער איז געפייגערט, און ער קען נאך גאר גיין זיצן אין דזשעיל אויכעט, אבער האטס נישט קיין מורא מער, מען וועט ענק נישט אנכאפן און איינזעצן. ס'איז געווען אין סקווער, מיר זענען געקומען יעצט צו די לוויה פון די מיסיס טאמבער, האב איך זיי אלע אנגעזאגט זאלן קומען, אבער איך האב יעדן געזאגט קומטס נארמאל אנגעטון, ווייל טאמער וועט עטס אנקומען ווי חזירים האבן זיי אלע רעכטן ענק ארויסצואווארפן, יעדער איז געקומען בצניעות, די מענער און די פרויען, ס'געווען אפשר פופציג זעכציג פון זיי, און סקווער האט אנגעהויבן צו שרייען הופ טו טו טו, האבן זיי אנגעהויבן צוריק צו שרייען הופ טו טו טו, רוצחים האבן זיי געשריגן, וואס מיינט איר איז געשען? זענען אוועקגעוואקט. יעצט למעשה ווען דאס וואלט ווען געשעהן פאר די מעשה פון דעם פארברענען וואס מ'האט פארברענט דעם ראטענבערג וואלטן זיי געגעבן שלעק און די פאליס וואלטן געקומען און ס'וואלט מען ארויסגעווארפן דעם עולם. היינט די פאליס זיצט איינגעלייגט זיי זעהן שוין מיט וועם זיי האבן אנגעהויבן מיט א רוצח דוד'ל, א רוסישער רוצח א רויטער הונט. סא היינט גייט שוין נישט די מאנקי ביזנעס כ'האב אזא הנאה געהאט איטס גאוינג טו סטאפ נאר רבותי ווי העוו טו סטארט געטינג אגרעסיוו אגרעסיוו אגרעסיוו גאוינג פורדער זאל מען אפמאכן איין טאג וועט מען נאכגיין נאך דעם נואף און אים נאכשרייען מיט גרויסע פלעקאטן און נישט האבן קיין אויף צו גיין צו פיס, מאכן א פראטעסט, נישט צו שטיין אויף איין פלאץ דארף מען נישט קיין פערמיט, און מ'עט נאכגיין דעם און מ'עט נאכגיין יענעם צוביסלעך, און די ערשטע דארף מען נאכגיין די מלמדים וואס זענען נאך היינט מלמדים, אלע קינדער זאגן מיר ווער ס'טוט נאך היינט. נאר גיי רעד צו זאליקאן דעם בהמה, טאש שטריק א בהמה, אבער מען דארף זיך נישט דערשרעקן, לאמיר מאכן אן ארגענעזעישן, לעטס פארם אן ארגענעזעישן, און דעמאלטס וועלן מיר זיך צוריק שלאגן פאר די רייט קאוס, א חוצפה און אן עזות, ס'קומען אפאר חזירים זענען מטמא א שטאט, קומען רבנים מאכן געלט דערויף און זיי רודף'ן נאך די מענטשן וואס מ'האט מאלעסטעד, די וויקטעמס, און די עלטערן און די וואס העלפן צו, א נייע משוגעת געווארן. יעצט למשל אז אזא אהרן טייטלבוים קומט אריין אין בית מדרש ער האט דא געהארגעט א פינף דורות ער האט גענוצט בחורים פאר זיין מיליטער די ישיבה בחורים היינט וואס גייען ארויס שרייען אז דער זנות איז דארט ממש א בחור מיט א צווייטן איז עד אין לשער אהרן האט מורא צו זאגן א ווארט ער האט מורא ער וועט פליען ס'האט מיר געזאגט א גערער ראש ישיבה ביי אונז נישט מען ס'איז נישט קיין מציאות א בחור זאל טשעפען א צווייטן ער קען אפילו נישט אריינגיין אין יענעמ'ס צימער מען ווארפט אים ארויס פון די ישיבה אזוי ווייט אז ער לאנדעט אין פאריז פון ארץ ישראל ביז פאריז. פארוואס זאל עס אהרן נישט איינפירן? ווייל ר'האט ווייל ער האט דאך געהאט א גאנצע פרשה מיט נבלות, ער האט זיך געלייגט אין בעט מיט דעם מיידל וויינבערגער, ער האט דאס געטון און יענץ, ער האט געוויסט צו מ'ווערט נתעבר מיט בתולים אן בתולים, ער האט געלעבט אזא שמוציג לעבן, כ'האב נישט געזעהן נאך קיין איש ציבורי זאל אזוי חזיריש לעבן ווי ער, וואס האט ער געמיינט? ער האט געמיינט מ'קען פירן כלל ישראל ביי די נאז? וואס האט ער געמיינט? סאו לאזט ער די בחורים הפקר, מ'לערנט נישט, ס'גארנישט, ס'איז שווער צו. און די זעלבע איז ביי זאליקאן, ס'די זעלבע פראבלעם, אלע בחורים היטשן דא א גאנצן פארמיטאג, שלום דער חזיר, שלום שניצלער, פלעגט נעמען די אלע בחורים און זיי מרעיל, מאנס זיין, רעיפן. ווען זאליקא איז געווארן רבי האט מען געזאגט אוי ער איז א צדיק און איך האב געזאגט דעמאלטס אז די מיידלעך גייען קוקן וויאזוי די בחורים לערנען אין קווינס, דעמאלטס האט יעדער געזאגט איך בין א משוגענער, היינט זאגן זיי שוין נישט דאס, היינט זאגן זיי דער זעלבער פארפוילטער קערל. ער איז גארנישט בעסער פון אהרן, פארוואס זאל זיך נישט צאמנעמען די ארויסגעווארפענע און די וואס זענען נעבעך אראפגעפארן פון וועג פון קרית יואל, און זאלן נאכלויפן אהרן אין די גאס אזוי ווי יוסל וואלדמאן איז נאכגעלאפן פארן ברך משה, זאלן אים נאכלויפן, מען מעג נאכלויפן מעג מען, מען מעג שרייען, מען טאר נאר נישט שלאגן און מען טאר נישט שטיין אויף איין פלאץ, און ווען נישט מעגט עטס נעמען א פערמיט אויכעט, פרעגן אונז, עי נחמן בראך ווען מען האט אים געשאסן א שטיין אין קאפ. שפעטער איז מען געגאנגען איבערבעטן, זאגט ער ניין ניין, האט ער אויסגעצויגן זיין העמד וואס איז געווען פיל מיט בלוט, ער האט געזאגט איך נעם מיך אן פאר מיין בלוט, עטס מיינט אז ענקער בלוט איז הפקר? ענקערע טאטעס האבן ענק אומזינסט געהאדעוועט אויף ענק און עס ענק אויפברענגען אויף א מדריגה ביז עטס איז צוגעקומען צו א הייליגע ישיבה אין קרית יואל און דארט האט מען ענק מטמא געווען און אהרן ניו עווריטינג דעטס גאוינג אן ער האט גענוצט די בחורים פאר שלעגערס? פארוואס זאל מען אונז זיך נישט צוריקשלאגן? ס'איז שוין געקומען פיינעלי די צייט מען זאל זיך צוריקשלאגן. די מלחמה איז געווען אזוי, די ערשטע שלב איז געווען אז ס'געשעהט נישט, ענדליך מ'האט שוין געפרופט ס'געשעהט יא, או יעס עס איז געשעהן, נאכדעם איז געווען, כ'האב געזאגט די בחורים זענען אויף דראגס האט מען געמאכט אז יעס, וועלכע דראגס? אהרן טייטלבוים, זלמן לייב טייטלבוים, מנשה פיליפ מיט משה משוגענער פרידמאן דראגס? משוגענער, צוריק זאגן קען דאך יעדער. אבער איך האב געפרופט די פוינט אז ס'דא דראגס, אמאל געווען יעדע וואך א לוויה, היינט איז אביסל סלאוער געווארן אבער ס'הייבט זיך שוין ווידער אן יעדע פאר חדשים, פארוואס זאל אזא ווייבל טאמער נישט, זי וואלט ווען געדארפט ווען זי לעבט ווען אפווארטן דעם שייגעץ דוד'ל דעם חזר און זאגן די שייגעץ די, די רשע די מניוול, דיין נאנטסטער מענטש איז מיין פעטער און ער האט מיט מיר געהאט צו טוהן און דערפאר בין איך אפגעפארן, אזויפיל אידיש בלוט צו פארגיסן און ערשטנס איז נישט קיין מנהג אויך נישט, כ'על ענק מסביר זיין.

און זיי ווילן און זיי ווילן און זיי ווילן און זיי ווילן. זאג איך, הערט אויס, קודם כל איז דאך שוין א מורא'דיגע געווינס, ווייל דער סרול האגער המצרי, דער וואס טאטשט פרויען בהודאת פיו, האט געשריגן צו מיין קאזין, זאגט ער, קודם זאל ער צושפארן דעם האטליין, נאכדעם וועט מען זיך אראפזעצן, היינט זאגן די רבנים שוין ניין, אה, קודם לאמיר זיך אונז אראפזעצן. זיי זאגן שוין נישט, די ערשטע זאך איז צומאכן דעם האטליין, ווייל דאן האט מען דאך שוין געווינען. נישט וואס כ'האלט זיך, מען אראפזעצן און זיך, זאג יעדן איינעם, דו האסט נישט וואס צו פארקויפן. פרעג איך זיי וואס איז די פראבלעם מיטן האטליין הייבן זיי אן די באליידיגסט מענטשן די לייגסט ארויף מענטשן אויפן האטליין זאג איך א פלא פון א זאך אין דעם צעטל וואס איז געשטאנען אז מען זאל מיך ארויסווארפן פון אלע שילן קיינער טאר נישט רעדן מיט מיר און אלע מיינע מקוואות זענען פסול חס ושלום איז געשטאנען ווייל איך רעד ניבול פה ס'איז גארנישט געשטאנען ווייל איך רעד אויף מענטשן און איך באליידיג מענטשן רעדן אויף מענטשן באליידיגן מענטשן איז אדער רכילות אדער לשון הרע אדער שקר. ס'איז גארנישט געשטאנען אין דעם צעטל, ס'איז געשטאנען ניבול פה, אז זיי האבן געהאלטן אז די בהמות אין וויליאמסבורג, דער איצעלע פּימפּ קען דאך שוין אונזער עולם, אז ער קען זיין א בעל מכשיר אויף אלע גרויסע ערנסטע פאבריקן, און ער איז דער גרעסטער לאו-לייף וואס איז דא אין שטאט, איז האט ער פארשטאנען ער מוז כאפן דעם עולם מיט א שפראך. איז וואס האט ער געקענט זאגן? איך רעד לשון הרע? אין וועלכע שטוב איז נישט דא לשון הרע? איך רעד רכילות? וואו איז נישט דא רכילות? האט ער אנגעהויבן א מורא'דיגן אויפטו! ער רעדט ניבול פה און ער הרג'עט די יוגנט! צו ס'איז דורך ברוך השם זיבן יאר כ'האב געהארגעט די יוגנט צו אויסגעלייזט די יוגנט פון זייערע צרות? סא זאג איך פאר די רבנים אזוי וואס? איך פארשטיי נישט. קודם דארפט עטץ מברר זיין ווען מ'זאגט איינעם. עס מען זאל נישט מחלל זיין שבת זאל מען ווען ס'וועט דיר קומען מיסה מוז מען אים זאגן מיט וועלכע מיסה מ'וועט אים הרג'ענען טאמער זאגט מען אים די פאלשע מיסה קומט אים נישט קיין מיסה ס'איז געווען א פאלשע ווארענונג א התראה וואס איז נישט געווען ריכטיג און אפילו מ'האט אים געווארנט א שטערקערע מיסה קען מען נישט זאגן ער האט דאך געוויסט אז ס'קומט זיך אים די שטארקע מיסה און ער האט מחלל שבת געווען איז די שוואכערע קומט זיך אים זיכער ניין ס'איז פאלש געווען ס'האט גארנישט צו טוהן מיטן אמת און מ'טוט אים גארנישט ער וואקט פריי איז די זעלבע דא אויכעט קודם יו העוו טו סטרעיטן אוט וואס איז געווען מיין חטא? נאכדעם ווען דו'סט טרעפן וואס דער חטא איז געווען, דעמאלטס קען מען זיך אראפזעצן נישט אויף צוצומאכן דעם האטליין. מען קען זיך אראפזעצן און הערן וואס עטס פארקויפטס ענקערע באלאוני. ווייל ווי מער באלאוני עטס פארקויפטס אלץ מער פארלירט עטס ענקער פנים. סאו יעצט הייבט מען שוין אן ניין ס'איז געווען דאס ס'איז געווען. כ'על ענק זאגן וואס ס'איז געווען. ס'איז געווען חזירים וואס האבן נישט געוואלט אויפגעבן זייער פאזישן. ס'איז געווען רבנים וואס האבן נישט געוואלט אויפגעבן זייער פאזישן און חזיר'ן און מאכן געלט. ס'איז געווען הערשל קלאר מיט דעם משה משוגענעם פרידמאן. און איצעלע פּימפּ, װאָס זײ האָבן געמאַכט אױף דעם גרױס געלט אױף די פּלאַקאַטן, און זײ האָבן געמאַכט געלט פֿון די גאָװערמענט, זײ האָבן געזאָגט, זײ האַלטן אַ סעיף קאָמיוניטי. און ס'איז אױך געװען אַ מוראדיקע בושה װי נידריק די קאָמיוניטי איז געװען, װײַל אַ ממזר איז דאָ, ס'איז דאָ אונדז האָמיר גענוג ממזרים הײַנט, ס'איז שכּיח. און אַבאָרשענס איז דאָ גענוג, רציחה איז דאָ גענוג, סאָ במילא, ס'איז געװען אַן אומגליק. האָט מען דאָס געװאָלט באַהאַלטן. יעצט ווייסן זיי שוין אליין נישט אונטער וועלכן מויזן לאך זאלן זיך באהאלטן די רבנים, זאלן אנהייבן אויף דעם וועג צו גיין יענעם וועג צו גיין, צו גארנישט, ס'איז נתגלה קלונכם ענד דעטס איט, און דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, אונז טאר מען נישט לאזן די רבנים טו געט עוועי וויט דיס, ישיבה אוניווערסיטי האט יעצט באקומען נאך א לאו סוט אויף הונדערט און עפעס מיליאן דאלערס, ס'עפעס נײַן און דרײַסיק בחורים אינאיינעם, בחורים צו יונגעלייט, זיי זאגן אז דער מנהל. דער מלמד האט זיי אזוי מיאוס מאלעסטעד אז ער האט גענומען טוט פעיסט ווען ער האט זיי אנגעכאפט דארטן אינעם ביי יענעם אבר. פארוואס? ווייל ער האט פארשטאנען אז ווען ס'וועט זיין הוצאת זרע לבטלה וועט דאך דאס קינד זיך דערשרעקן וואס איז דאס? האט ער גענומען א טוט פעיסט ס'זאל אויסזען ווייס. איך זאג אייך נאכאמאל אונז וועמיר. לעבן אונזער גאנצע לעבן און אונז וועמיר נישט זיין גענוג קלוג צו כאפן תופס זיין די שייגעץ שטיק פון די חזירים. ווען אונז וואלטמער זיך געקענט צאמזעצן זאלן ארויסגעבן א בוק האו דעיר מיינד ווארקס וואלט עס געווען מוראדיג. באט יעדער שרייט איך איך בין נישט קיין חזיר. ס'האט דאך קיינער קיינעם גארנישט מאלעסט. איין נײַן און דרײַסיק בחורים זאגן די זעלבע. נע, דאס איז ווייל זיי ווילן געלט, ברוך מרדכי סטייל. און דאס וואס אונז האמיר געהאט אזא רשע צו זיין ביי אונז די דיסטריקט אטוירני, דאס האט ארונטערגעברענגט די קאמיוניטי. סאדאווסקי האט יעצט געזאגט ער וויל האבן נאך א טרייעל, דער פון די בעיסבאל פיעלד, ווייל עס איז עפעס א טעקניקל פראבלעם. האט אים די גאווערמענט געזאגט בלוי, דאס איז נישט ברוקלין טשארלס היינס, דו גייסט נישט האבן גארנישט, דו גייסט זיצן ביז דו'סט פייגערן. די זעלבע האט מען געדארפט טון מיט ברוך מרדכי'ן. דער לויער וואס האט געפירט דעם קעיס קעגן די גאווערמענט פאר ברוך מרדכי'ן, דער איז געווען א אינטערגעקויפטע מענטש פון טשארלס היינס און ער געסטראשעט אלע עי די עי'ס אלע יאהרן, וועגן דעם פלעגט ער געווינען אלע שווערסטע קעיסעס, ווייל ער פירט טשארלס היינס קעמפעין פאנד, און ווען אונז האמיר דאס עקספאוזד אין די צייטונגען איז זיין פרעסטידזש געפאלן, זיי שרייבן היז נאט א גוד לויער, היז א קרוק פירסט קלעס, כ'האב אים געזעהן אין קאורט די וואך, ער איז געקומען רעפרעזענטן דעם מורה מורינו דייטש, חתן דנן. האב איך געזען ער גריסט שוין נישט און ער רעדט שוין נישט, ער איז שוין נישט אזוי, ס'איז שוין גארנישט מיט אים. נאך אריינגעכאפט אפאר טאלער אפאר קעיסעס אבער ס'איז גארנישט. ער איז געווען אזא פארברעכער ער האט אנגעזאגט פאר די גאווערמענט פאר א דעטעקטיוו פון דרײַסיק יאר האט ער אים אנגעזאגט זאלסט נישט ברענגען דעם און דעם דאקיומענט, מ'האט אים געלייגט יעצט אויף א גאנצע פארהער דעם דעטעקטיוו. האט אים אנגעזאגט ברענג עס נישט ממילא העט מען טענה'ן א טעקניקל טעקניקל טעקניקל פראבלעם. ער האט אומגליקליך געמאכט ברוקלין דער טשארלס היינס און אלע רבנים וואס האבן מיטגעארבעט מיט אים. דאס געשעט נאר אין ברוקלין ווייל יעדער לאזט זיך. איך זאג נאכאמאל דעם עולם ס'איז א חוב קדוש. סאטמאר רבי האט געזאגט מ'טאר נישט גיין צו די בחירות. ס'איז א איסור ביהרג ואל יעבור, איז די אנדערע רבנים האבן געשריגן ס'איז א חוב קדוש, יעצט איך האלט אזוי ווי אונזער הייליגער רבי, נאר די זעלבע אויכעט מיט די מאדערן טעקנאלעדזשי, די רבנים זאגן ס'איז א איסור ביהרג ואל יעבור, איך זאג ס'איז א חוב קדוש א יעדער יונגערמאן און יעדער בחור זאל האבן אלע טעכנישע זאכן, די ווילסט נעם אראפ די סעקשועל פארט, אבער די מוזט עס האבן ווייל די מוזט וויסן די רבנים פירן אונז שולל, ווען איך קלער ענק נישט אויף. זיבן יאר אויפן האטליין וואלט עטס אלץ געמיינט די רבנים זענען די צדיקים נחום ראזענבערג איז דער שייגעץ ברוך מרדכי איז דער צדיק נחום ראזענבערג איז דער שייגעץ זיי נעמען עדווענטידזש אויף אונזער איגנארענס איף יו נאט גאנא ביקאם סמארט יו נאט גאנא נאו וואטס העפענינג אראונד יו עסטו פארן שלעכט אהרן האט געהייסן מען זאל וואוטן ביי די מעירל רעיסעס נישט ביי די ער האט געהייסן מען זאל וואוטן פאר טאמפסאן און דעבלאזיאו האט געווינען יעצט האט מען געזאגט אז מען זאל נישט וואוטן פאר לעטישא דזשעימס און זי האט געווינען. קוואדראן האט פארלוירן. אהרן האט געהייסן אז מען זאל נישט וואוטן פארן דיסטריקט אטוירני קען טאמפסאן, און ער האט געווינען. איך הער יעצט האבן זיי אים שוין ענדארסט, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אבער עפעס האבן זיי מוזן טון. אונז דארף מיר אליין וויסן ווי צו וואוטן און ווי נישט צו וואוטן, ווייל אהרן האט דיר געבן אז דו זאלסט וואוטן, ווייל ער וויל עפעס ארויסכאפן א חזר דארטן, איך ווייס רובין, אז מען זאל אים נישט שיקן אין תפיסה, פארדעם איז ער מסכים אויפצוגעבן דאס גאנצע אידישקייט מיטן גאנצן קהל. ער האט נישט קיין פראבלעם. טא אונז דארף מיר וויסן פונקט ווי אונז האלט מיר און מיט וועם אונז האלט מיר און וואס יענער האלט, ענד דאונט בי איגנארענט און סטופיד. ס'גייט ארום צעטלעך אין אלע גאסן איז געשטאנען צעטלעך אז די דרכי פרנסה פאר אנשים ונשים האט געבן הרב הגאון רבי אליעזר חיים בלום שליט"א אב"ד אדמור מקאשוי. כ'האב ענק שוין געזאגט דער מענטש איז געווען אין א משוגעים הויז אפאר חדשים אויך דער מענטש איז א טאטעל משוגענער וועקא ער האט אפגעהארגעט זיין טאטענס שטוב ער האט אפגעהארגעט די שוואגערס זיינע ער האט אפגעהארגעט די ברידערס ער איז א משוגענער ערשטע קלאס. ער ווייסט נאך נישט וואס ער וויל פון לעבן. ער טוט. ער מאכט. די קאשוי האט געמאכט דעם גרעסטן חילול השם יארן צוריק ווען זיי האבן אפגעקויפט זייער שטעטל זענען געשטאנען יעדע פאר טעג אין די צייטונגען אז ס'איז דא טראבל אין פערעדייס מ'האט צאם גערעדט כל דבר אסור אלע שכנים זיי האבן נישט געקערט זיי האבן די קאנעקשענס דער באסעלע וואס פארט ארום אין וויליאמסבורג דאס איז נישט דורך געגאנגען דורך די לאקעל סיטי דאס קומט פון אלבעני וואס די קאשוי קינדער האבן ערלעדיגט. יעדער האט דארטן סעקשאן עיט ס'א שטאט פון גניבה גזילה פון קאפ ביז פיס. אונז וויל מיר זאלסט אונז אויסלערנען וויאזוי מען קען גנב'נען דרײַ הונדערט מיליאן דאלער וויפיל די שטעטל איז ווערד. אונז וויל מיר זאלסט אונז אויסלערנען וויאזוי מען קען גיין פאנטשן א קלאק און ווערן א טעקסי דרייווער. צו דעם טויגסטו דאך נישט. דו ביסט דאך נאר דא וויאזוי מען גנב'עט און מען גזל'ט אין די מיליאנען און פארן עולם געבט מען גארנישט. קאשוי רב האט צוזאמגעבארגט געלט אויף דעם שטעטל. ס'איז דא היינט מענטשן וואס זאגן ער איז שולדיג הונדערט טויזענט דער דער דער אלטער קאשוי רב פארוואס ווען מ'גייט בויען א שטעטל פאר אידן ווערט זיך דארט באזעצט זיין משפחה ער לאזט נישט א פרעמדן אריין מאכט דערפון צרכי ציבור צרכי רבים הגוזל את חברו און ער ווייסט נישט פאר וועם צוריק צו געבן מאכט ער צרכי רבים מאכטס א שיין ריזיג שטעטל אן אייערע משוגענע תקנות לייזער חיים פלעגט אונטערלייגן טעיפ רעקארדערס ביי בחורים ביינאכט אין בעט א משוגענער געווען. וואס איז צו הערן וואס ער טראכט? ער גייט אונז לערנען דרכי פרנסה לאנשים ונשים, פרשת נח יום ב' אין פאפא. און די צווייטע איז יום ג', דאס איז נאך ארגער, ער גייט לערנען חינוך און הדרכה לאברכים ולבעלי בתים ולבחורים והתחדשות לשנה החדשה, הרב הגאון ר' דוד אייכנשטיין שליט"א, אדמו"ר מבורשטין. ניין ניין ניין, דו זאלסט אונז נישט לערנען חינוך והדרכה, דו זאלסט אונז ווייטער געבן נבילות וטריפות, די מענטשן וואס האבן געארבעט אין דעם בוטשער סטאר קהילה האבן געזאגט מען האט פארקויפט אזאלעכע שטיקלעך וואס זיי האבן עס קיינמאל נישט געזען אויף א בהמה, עס איז געווען בשר חמורים און בשר שפנים, דאס איז געווען די גרעסטע רשעות און דו האסט גע געמאכט א הכשר דארט האב איך געשריגן אויף מיין האטליין וואכן חדשים וואס פארשטייט ער צו פלייש? ער האט א שטוב מיט צען פופצן קינדער דארף זיי געבן פרנסה גייט ער אונז מטמא זיין מיט פלייש וואס פארשטייט ער צו פלייש? א יאר שפעטער איז ארויסגעקומען מען האט דארט געגעבן אלע מיני טריפות. ער האט זיכער געוויסט נאר ער האט באקומען א גוטן טשעק, אזוי ווי אונז האמער עס אנגעהויבן צו כאפן, די בוטשער האט פארציילט, האט ער געזאגט ער געט אויף די שחיטה, ער געט אויף דעם הכשר, וואס טון האט ער אפגענומען דעם הכשר, ער האט עס אויך געטון שטילערהייט, קוים איז סקווער אריינגעקומען, ווייל סקווער קומט אין יעדן טינופת אריין, און זיי קענען פושן זייער סאלאמאן פלייש, און ממילא האבן זיי געמאכט א חשבון ס'עט זיין פיין דא פאר זיי, נאכדעם אז איך האב זיי געקאלט ווי קענסטו געבן דארט א הכשר, דו ביסט דאך נישט דארט, זאגן זיי אויף די נישט געפאקטע פלייש געבן מיר נישט קיין הכשר נאר אויף סאלאמאן, אבער דער עולם ווייסט דאס נישט, מען זעט תחת השגחת הבית דין פון פון ניו סקווער. נישט וואס גאלדמינצער האט א פראבלעם צו געבן אויף נבילות וטריפות א הכשר, דאך א לאו לייף פון די ערשטע קלאס, אבער דאס איז מיט וועם אונז האמער, אונז האמער רבנים וואס זיי מיינען נישט דיך, זיי מיינען זיך. דער בורשטינער געבט א הכשר אויף פלייש, הערסט א מעשה?
עניוועי, דאס איז די ערשטע זאך וואס איך וויל זאגן, רבותי, אונז מוז מיר זיך ארגאניזירן און אנהייבן צוריק צו פייטן, און ווען אונז וועמיר צוריק פייטן, זיי ווארפן פאשקווילן אויף מענטשן, איר זאלטס נישט ווארפן פאשקווילן, איך ווייס נישט צו ס'איז ליגעל, מאכטס א דריקעריי, כ'מיין דריקטס אפאר טויזענט צעטלעך און שיקטס עס ארום, דאונט בי עפרעיד, זיי האט עס געגעבן א שטויס, זענען זיי זיך אנטלאפן אלע, די סאטמאר זאל האבן נישט געהאט ווער ס'זאל עס טון, ווייל קלויזנבורגער רב איז געווען צו איידל. און דער בעלזער רב האט זיי אויך נישט געוואלט צוריק שטויסן ווייל דאס איז נישט געווען זיין תפקיד, דער בעלזער רב זיין תפקיד איז געווען ער האט געטוהן וואס ער האט ער האט גע ערלעדיגט וואס ער האט געוואלט טוהן, ער האט אראפגענומען די עדה החרדית פון די מעפ, זיי זענען די גרעסטע מאכילי נבילות וטריפות, חזר, אלעס וואס דו ווילסט אין די וועלט, און ער האט עס מגלה געווען, ער האט זיך געמאכט פאר זיך, און ער האט אויך געמאכט די שענסטע מוסדות, די עדה האט נישט אזעלכע מוסדות ווי ער. ער האט די שענסטע מוסדות, ער האט זיינע פראבלעמס, ער האט אויך מורא פון יענקי פירער פארן חזן, אבער ער טרייט ביז צו טוישן זיינע פאר נאנטע מענטשן טרייט ער אז ס'זאל זיין גוט, דאס איז די ערשטע זאך וואס מ'מוז טון, ווי העוו טו פייט בעק. צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן אזוי, כ'בין געווען די וואך אין א שטאט, איך וויל נישט זאגן ס'פעלט נישט אויס, אין א היימישע שטאט, א אידישע, כ'בין ארויס פון א גראסערי סטאר, ער קומט אריין, איך קען אים נישט, געט ער א זאג, ר' נחום איך וויל מיט אייך רעדן א מינוט, זאג איך אים פיין קומטס לאמיר רעדן, האט זיך גענומען אין סטאר אזוי צו וויינען, אזוי ווי מייסער מיט לפניו. זאג איך אים ר' איד טו דאס נישט אין א סטאר, מ'טאר באלד אריינפירן מיט די הצלה, אפשר דארפסט אביסל טרענקעלייזערס? זאגט ער ניין איך דארף נישט, קומען ארויס אינדרויסן, און ער וויינט זיך אויס צען מינוט ער קען נישט קומען צום ווארט, נאכדעם געט ער מיר א זאג נחום היינט האלט איך ביי הונדערט טויזענט דאלער וואס ס'קאסט מיך צו היילן מיין ווייב, און ס'איז רוב געבארגטע געלט, איך פארדין דאס נישט ווען איך ארבעט. און ער ווייסט נעבעך נישט וואס צו טוהן, אבער ער זאגט איך שטעל אייך נישט אפ צו בעטן געלט, איך שטעל אייך אפ צו זאגן איך ווייס איר ליידט גרויסע צרות רדיפות, איר האט נישט ווי צו דאווענען, און זיי בארעדן אייך איבער אין אלע גאסן, איר זאלט נישט קענען שידוכים טוהן, איך זאג אייך, איך בין א צובראכענע נשמה זאגט ער מיר, איך ווייס וואס איר טוהט, ווען נישט איר וואלט זי נישט געקענט היינט ארויסגיין אין די גאס, און איך וויל אייך זאגן קלאר און דייטליך, דער אייבערשטער וועט אייך נאך אויפלייכטן, איר וועט נאך זען אזויפיל נחת אז איר וועט נישט גלייבן. און איר זאלט וויסן, ווען נישט איר וואס איר טוט דעם מלחמה, וואלט געווען אן אומגליק. פרעג איך אים, אז דו ביסט שוין יא אזא היימיש, נו ווער ביסטו? זאגט ער מיר נעבעך ווער ער איז, חתונה געהאט, און נאך די חתונה האט זיך אנגעהויבן אביסל פראבלעמס, און נאכדעם אסאך פראבלעמס, היינט איז דא דריי קינדער, מען קען שוין נישט נישט אריין און נישט ארויס. ווער האט דיך געטאטשט? זאגט ער, מיין פעטער, ס'הייסט פון די ווייב'ס א די פעטער, דער חזר האט נישט פארשטאנען פאר די ביסל תענוגים וואס ער קען זיך נאכגעבן, ער וועט נישט גיין אין די ווילידזש. פארוואס? ווייל דארט וועט מען אים כאפן. פאר זיין בושה וועט ער נישט גיין אין די ווילידזש. וועט ער נעמען א אומגליקליך אידיש מיידל און ער וועט מיט איר טון כל דבר אסור. אבער ברוך השם דאס האב איך שוין אויך אפגעשטעלט. ווייל היינט רעדט יעדער. איך שטעל דיר פאר ווען מ'וועט נאר וועלן טאטשן א מיידל וועט זי שרייען. איך האב אויסגעלערנט דעם עולם ברוך השם. אבער למעשה דער אינגערמאן איז נאך פון די פון פאר מיין האטליין. און ער האט זיך גענומען וויינען. יעצט איר ווייסט אלע ס'איז געווען א מעשה פון טאמבער, אין סקווער איז דא פון די חשובסטע אידן טאמבער, דער טאמבער האט געטאטשט זיינס א ניס, זי האט עס געזאגט פאר יעדן, זי האט עס געזאגט פאר ווייס, זי האט עס געזאגט פאר די דאקטוירים, זי איז א וויקטעם פון אינסעסט, פון פעמילי, דער טאמבער זיצט נאך אויבן אן ביי דעם סקווערע שייגעץ, און איז נאך א שיינער איד, און אסאך מענטשן אין שטעטל זאגן זי איז א משוגענע געווען, איך האב עס ארויפגעשטעלט אויף מיין בלאג, די גאנצע פרשה שרייבט איינער זי איז געווען משוגע נאך אלס מיידל. פרעג איך אים פארוואס האט דער רבי געלאזט צו דעם שידוך? פארוואס האט דער מענטש גענומען דאס מיידל? ווייל דאס איז גרינג צו זאגן. יעדער איינער האט יענער צו זאגן, אוי האט דער נאך געווען משוגע אלץ דעם. צו מ'וועט אים רופן אפיקורס? דערווייל רופן אים אן אן אויסגעוועפטער איד. דאס אלעס איז שטיסים. די וועלט וועט עס נישט קויפן ביי ענק און מען האט עס נישט געקויפט און היינט קויפט מען נישט דאס אז ס'איז נישט געווען קיין סעקשועל אביוז פון אינסעסט. דיין אייגענע טאטע שלאפט מיט די קינדער, און דאס דארפט עטס אנהייבן צו פארשטיין, עטס שלעפט דעם שטריק, די שטריק איז שוין לאנג צוריסן, עטס וועט אלע איבערקערן זיך, אונז מוז מען אנהייבן יעצט א סיסטעם אז מען זאל געבן העלפ, מען זאל עפענען א גרויסן אפיס, איך בין זיכער אז מען וועט עס גוט פירן אז די גאווערמענט וועט אויך געבן העלפ, אונז מוז מיר עפענען אן אפיס קודם ס'זאל זיין צו וועם צו גיין פאר העלפ, מען רעדט נישט עס זאל געבן סייקייעטרי און סייקאלעדזשי, איך מוז מיר אויסרעדן דאס הארץ. און אז מען רעדט זיך אויס דאס הארץ זאל זיין ווי צו גיין פאר העלפ און אז ס'קאסט געלט זאל מען מאכן, אונז האמער דאך אזויפיל טויזענטער ארגעניזעישאנס, מ'האמער פאר קענסער מענטשן וואס זיי שטארבן פון קענסער, מ'האמער פאר דעם, מ'האמער קאר סערוויסעס צו די קראנקע, פון די קראנקע, פארוואס זאלט עטס נישט פארשטיין אז דער מענטש וואס ער איז געווארן א פגוע איז פונקט אזוי קראנק ווי א קענסער פעישענט, גארנישט ווייניגער, ער דארף האבן א קאר מען זאל אים אראפטראגן צום דאקטער, ער דארף האבן דאקטוירים וואס זאלן אויפנעמען די מענטשן, מען דארף באצאלן די בילס. עס איז גארנישט קיין גרויסער חילוק צווישן אים און א קענסער פעישענט. דער קענסער פעישענט וועט שוין נישט חתונה האבן ווייל ער גייט שטארבן, ער וועט נישט חתונה האבן ווייל ער האט מורא פאר די אלע סעקשועל זאכן, ווייל ער האט עס געלערנט אויף זייער א מיעסן אופן, און אין די תורה שטייט אז דאס איז דער יסוד הקדושה, באט הי העד א ראנג טרעינינג, און דאס איז וואס עטס אלע מוזט אנהייבן צו פארשטיין, איצט מוזן מיר עפענען אן ארגעניזעישאן, נישט ארייננעמען דוב הייקינד דעם גנב. כ'האב אמאל געזאגט ער איז א גנב האט מיך איינער אנגעקוקט היז סאטש א סיריעס מען יעצט הער איך ער האט שוין משפטים ווידער ער האט ווידער געגנבעט מיט מיימאנידיס האספיטל ער עדווערטייזט זייער האספיטל און זיי געבען אים קיקבעקס דער מענטש האט געגנבעט יארן צוריק ווער ס'געדענקט פון די קאמיוניטי בארד דארטן ס'איז א אויסגעשפראכענער גנב און די אנדערע גרינפעלד האט באקומען גרויס געלט וועגן די קינדער און דער שעלדען סילווער זיי האבן קיינמאל נישט געגעבן פאר א נארמאלן מענטש. עס דארף מען מאכן אן אייגענע קאמיטי פון געטרייע מענטשן צו קענען מאכן דערפון א לעבן אויכעט, איז נאטינג ראנג אז מען נעמט א גוטן וועידזש, אבער מען מוז זיך פארשטיין צו מען דאך בלייבן, איך בין געווען דארטן אייביג אין אומאן, כ'האב געבויעט, איז געווען דארטן צוויי רשעים, איינער הייסט נחום סאלארזש, ער איז אן אפריקאנער געווען, כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט צו ער איז א איד אינגאנצן, כ'מיין אפשר יא, כ'ווייס, כ'וויל נישט זאגן, ער איז אן אפריקאנער געווען. און נאכדעם איז געווען א צווייטער געהייסן נתן מיימאן, איך פלעג זאגן אז דער גרעסטער אפיקורס הייסט מיימאן. חברה לייצים, כ'האב געמאכט די מקווה מיט בלוט און מיט מסירות נפש, און וואסערע א צרות זיי האבן מיר אנגעטון די גאנצע צייט, ווייל זיי האבן געהאט דעם ר' מעכל דארפמאן געווען אן אלטער איד, און מ'האט מיט אים געקענט טון וואס מ'האט געוואלט, ער איז געווען א איד אין די ניינציג, געקענט טון מיט אים וואס מ'האט געוואלט, סאו האט מען פארקויפט גאנצע וואכן לגיונות מיט זאכן. כ'האב נישט גענומען ביי זיי אפילו א פרוטה. קאלט מיך איינמאל אפ, איך בין געווען אין לאס אנדזשעלעס, געפיקסט א מקווה, קום נעקסטע וואך אין צוויי טאג ארום אויף אומאן אויב נישט מאכט מען אן דיר. אבער זאג מיך סטראשעסטו נישט, ניינציג פראצענט איז פערטיג אז דאס וואסער וועט זיין אן מיר געמאכט וועל איך זאגן אז ס'איז נישט כשר, איך האב נישט קיין מורא. אזעלכע שלעכטע מענטשן די צוויי. זיי האבן זיך אגאנצן טאג ארומגעקריגט, ער איז באלעבאס אויף אומאן, ער הייסט ועד עולמי, שמעד עולמי, בעד עולמי. עניוועי, אבער איך האב פארשטאנען אז דא ליגט מיליאנען ווען נישט וואלטן זיי דאס נישט געטון. זיי וואלטן קיינמאל נישט געטון אזאלעכע זאכן און נעמען יעדן זיך ארומשלאגן מיט זיי. האב איך פארשטאנען אז דא ליגט די ריכטיגע סחורה, דא ליגט אסאך געלט. נאר וואס? אז איך ווייס נישט זאג איך נישט, נישט מיינע ביזנעס. יעצט ארויסגעקומען א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא איינער ראפפויגל וואס ער האט אפגעגנב'עט מיליאנען האט ער אפגעגנב'עט מיליאנען! פון די אידישע ארעמע, פון די אידישע ארעמע מענטשן, פון מעט קאונסיל, דער וואס איז געווען דער בראוקער אפצוגנב'ענען די מיליאנען, וואס ער האט א אינשורענס קאמפעני, דאס איז איינער וואס ער הייסט יאסי ראס, דער יאסי ראס, ער איז געווען דער גרויסער געלט געבער פאר די ועד עולמי, האט איינגערעדט מסתם פאר די מענטשן וואס זיי פירן די צדקה ארגענעזעישן, אז ס'איז דא וואס הייסט ארעמע מענטשן אין אומאן, זיי האבן נישט וואס צו עסן, א יאר אויף זיי, זיי האבן אפילו געלט צו גיין צו זונות יעדן ראש השנה יום כיפור, האט מען זיי איינגערעדט און די חברה די מעט קאונסיל האט עס געקויפט פאר גוט געלט און יעדער האט געפאקעטעט געלט, יעצט טאמער דאס איז נאך נישט גענוג, אויב דאס איז נאך נישט געווען גענוג א פראבלעם, וויל איך ענק זאגן וועגן די גאנצע כנופיא פון דעם ראס מיט די גאנצע חברה. ס'איז דא איינער וואס ס'הייסט ראביי דוד קאהן, ער איז געווען דער גאנצער. איך ווייס, CEO, דער פירער פון די הצלה, און מען האט אים געכאפט אין די זעלבע צייט ווען מען האט געכאפט די גניבות פון דעם ראפפויגל, האט מען עס געכאפט אינאיינעם מיט דעם ראביי דוד קאהן. קיצור ראביי דוד קאהן האט געמוזט ריזיינען פון די הצלה אלס CEO ווייל ער איז א גנב. און דאס איז וואס דא גייט פאר. כ'האב ענק געוואלט זאגן, איך בין געווען א גרויסע פאטריאט פאר די הצלה. כ'האב אלס געזאגט ס'דארף זיין נאר א מענער הצלה נישט קיין פרויען הצלה, כ'האב געזאגט ס'דארף זיין איין הצלה נישט אפאר, היינט האב איך געטשענדזשט מיין מיינד, אויב יעדער קען גנב'נען און יעדער קען טוהן וואס ער וויל, און די הצלה טוט ווייט וואשן אלע סעקשועל קריימס, זיי געבן אבאכט, זיי ווייסן וויאזוי צו הענדלן, צו נעמען א DNA, זיי טראגן אין שפיטאל און נאכדעם געבן זיי נישט ארויס ווער ס'האט געטוהן דעם דזשאב אויף דעם מיידל, אויב זיי זענען אזוי קאראפטעד, איי טשעינדזש מיי מיינד, ס'זאל זיין פינף הצלות און מ'זאל זיך שלאגן הוו וואד בי די רייטשעסנעס, און. בכלל, קוק וואס געלט מ'האט דארטן אפגע'גנב'עט. מ'האט גע'גנב'עט פון די אידישע צדקות איבער פינף מיליאן דאלער. דער ראס איז אויך געווען דער גאנצער בראוקער דארט מיט די פאלשע פאליסיס. און מ'האט געטראגן געלט פאר אומאן, געזאגט דארטן איז דא ארעמע אידן. קען מען היינט איינעם טראסטן? ניין. און א שלום שניצלער קען זיין דער ראנער. מ'האט אים ארויסגעווארפן ווען איך האב פארפירט, און מ'האט אים צוריקגענומען. אנגעהויבן האט זיך עס נאר שבת. און יעצט איז ער שוין ווידער א גאנצע וואך, ער איז דער היראו פון די שטאט, ער איז ברוך מרדכי'ס פוירסט קאזין, א חזיר פונקט ווי ברוך מרדכי, און ער איז געווען דער היטמען און ער האט גע'גנב'עט געלט מיליאנען פון מענטשן אונטערן נאמען פון שמירת הצניעות וואס האט קיינמאל נישט עקזיסטירט, און העי, די פירן היינט די הצלה! איך וויל נאכאמאל בעטן רבותי מען זאל עפענען וויפיל הצלות מען קען, די הצלה מוז אדער. אויפגעבן זייערע שטרענגע משוגענע זאכן וואס זיי האבן, אדער מען זאל עפענען נאך הצלות. אז טאמער שולם שניצלער קען לויפן מיט פרויען איך טראסט אים נישט מיט א פרוי, די פרוי איז האלב פארשלעפעריגט, מען טראגט זי אריין צו האבן א בעיבי צי כדומה, מען האט איר געגעבן אביסל מעדיקעישן זי זאל שלאפן, איך טראסט אים נישט אז ער איז איר נישט בועל אויפן אויפן בעט. איי דאנט טראסט עניבאדי עניטינג. עס האבן מיר געהאט דא אין קלעמענטי איינע פון די הצלה לויפערס פון די חשוב'טע, צענליגע מיידלעך וואס אונז ווייסט מיר ער האט געטאטשט. און ס'איז דא די איינע פון א משפחה וואס האט געטאטשט צוויי שוועסטער און ביידע האבן מעריטעל פראבלעמס און זיי זאגן אלע ער האט זיי געטאטשט. און דאס אלעס מעג מען? נאנאנאנאנאנאנא דעי ניד א קארעקשען דא. און יעצט וועל איך צוריק גיין ווייטער. סאו די ערשטע זאך איז מען דארף אנהייבן צוריק צו פייטן, די צווייטע זאך איז מען דארף אנהייבן צו מאכן גרויסע פאנדס צו העלפן די אינגעלייט, ס'זאל זיין אן אפיס קודם פאר ער קריגט נאך פאנדס אז מען זאל האבן וואו אריינצוגיין זאגן ליסן מ'האט מיך יעצט גערעיפט אין א מקווה צי פינף יאר צוריק און איך פיל איך בין געווארן געי און איך מוז גיין ארום כאפן אנדערע בחורים איי ניד העלפ. זיצן מענטשן אויפן טויטן בעט מיט קענסער העלפט מען זיי, די מענטשן זענען אויך אויפן טויטן בעט ס'איז נאר איין דיפרענס, זיי זענען אימאושענעל זיי קענען וואקן זיי זענען אין מאושן. יעצט די דריטע זאך וויל איך זאגן יעצט קומט דער נייער זמן דער נייער זמן האט זיך שוין אנגעהויבן מיט צרות כ'האב באקומען עטליכע קאלס. אז ס'איז געווען אפאר פלעצער וואו מ'האט נישט אנגענומען בחורים, דער טאטע האט געזאגט שוין דו מוזט גיין אין ישיבה וועגן דעם מעדזשיק ווארד, וואס הייסט עס? כ'האב שוין פארגעסן, אםם, בינגאו! ניין ניין נישט בינגאו, ס'הייסט שידוך, פשי, שידוך הייסט עס. איז געגאנגען די יונגעלע, ער גענומען א האלץ און ער צעהאקט יעדן שפיגל און יעדן גלאז וואס איז דא אין דעם הויז, מ'האט גערופן די שומרים זיי זאלן קומען באקוקן ווייל ס'איז געפלויגן גלאז, ער האט דעם טשענדעליר אראפגעבראכן, וואס איז? א פייט מיט די עלטערן, די עלטערן זאגן מען מוז גיין צוריק אין די קעידזש און זיצן דארט, און ער זאגט ניין, ליסן איי וואנט טו געט אוט אוו דיס, איך לערן עניוועי נישט, איך וויל גיין נעמען א דזשאב, איך וויל גיין זיך לערנען א פאך. רבותי, לעבטס נישט אין סטופידיטי דזשאסט לייק יו ליווט אלל דיס יערס, דער שידוך גייט קומען עניוועי, טראסט מי, טראסט מי אז דער שידוך גייט קומען, כ'האב ענק שוין געזאגט, יעדער פרעגט דער בעלזער האט געטוהן אזויפיל פיינע שידוכים אזוי שנעל איינס נאך עס אנדערע, האב איך אים גענפערט ווען. דו וואלסט פארקוקט וואס דער בעלזער האט פארקוקט, זייענדיג אזא וועלטס אימפעריע, א וועלטס רבי, נעמט פשוטע מענטשן, דעמאלטס וואלסטו אויך געקענט טון שידוכים, רבותי שידוכים האט גארנישט צו טון מיט די שקצות. און מען שלאגט זיך ארום עלטערן מיט די קינדער, און וואס מיינסטו האסטו אויפגעטון, האסט אים אריינגעשיקט אין ישיבה, סאו ביג דיל איז ער אין די ישיבה, ער לערנט נישט עניוועי, ער גייט ליידיג, און ס'איז גארנישט ווערט. איך וויל ענק זאגן רבותי, דאונט פייט וויט יור טשילדערען, דזשאסט מעיק שור יו וואלק אלאנג סייד ביי סייד וויט דעם, אז זיי ווילן גיין נעמען א GED און זיי ווילן גיין אין קאלעדזש זאלן זיי דעיס טוהן. רבי אהרן קאטלער האט אויפגעשטעלט לעיקוואד אן א פאבליק סקולס און אן א היי סקולס און מען טאר נישט גיין אין קאלעדזש, און ער האט זיך נאך געגעבן א רוף אן ווען ער האט עס אויסגעפירט אין לעיקוואד האט ער זיך געגעבן א רוף אן, יעצט גיי איך גיין אין גאנץ אמעריקע, באט דעטס ראנג, דאס איז גוט געווען אין זיין צייט איז אויך נישט אזוי גוט געווען, ווייל איך זעה דערווייל איז דא, מסתם איך הער די נאמבערס זענען אסטראנאמיקעל, ס'איז דא מסתם צוויי דריי טויזענט מיידלעך וואס זענען העכער פֿינף און צוואַנציק, און ס'איז דא מסתם העלפט פון דעם וואס זענען שוין העכער דרײַסיק, און ס'איז דא אפשר א דריטל פון דעם וואס איז שוין העכער פֿינף און דרײַסיק, ווייל מען טאר נישט גיין ארבעטן, ס'האט זיך קיינמאל נישט אויסגעארבעט די שיטה, דער אייבערשטער זאגט ששת ימים תעבוד וועדער יו לייק איט אר נאט. איי תורה מה תהא עליה, בייטאגס אינדערפרי און ביינאכט, קריאת שמע של שחרית קריאת שמע של ערבית, א פופצן מינוט לערנען א טאג, און די קינדערלעך, תורה זיי זענען די ערבים, באט סתם זיך צו מאכן עפעס א נייע זאך, טאר נישט גיין ארבעטן, ס'וועט רעגענען מאנעטער און רעגן, און מ'וועט מאכן א טאג, ס'איז דורך איין דזשענערעישאן מ'האט עס דורכגעשריט, די צווייטע דזשענערעישאן סאפערט. אלטע מיידלעך אן א שידוכים און דער איז נאו וועי אוט און ס'איז אזוי משוגע פארקרומט, איך ווייס א בחור האט יעצט געזען א מיידל, א בחור וואס ארבעט שוין צען יאר, זאגט זי אים הער אויס איך קען דיך נישט אהיימברענגען נאר אז דו גייסט זיך צוריק זעצן לערנען, זאגט ער וואס רעדסטו, איך האב א גרויסע וועידזש איך בין א א גרויסער פארדינער, פון ווי העט מען לעבן, זאגט זי פון מיין פעיראל. די דיפרענס צווישן איר פעיראל און יענעם פעיראל קענען לעבן א משפחה פון צען קינדער. טא וואס איז די גאנצע זאך דא? דו קענסט נישט גיין קעגן די תורה. אוודאי, ס'איז אייביג דא אין כלל ישראל פינף אדער צען פראצענט וואס זיי הייסן אזוי ווי די לוויים, וואס זיי זענען זיך מקדיש פארן אייבערשטן און זיי זיצן און לערנען יומם ולילה. אבער די נארמאלער מענטש איז נעמען א דזשאב, און אפילו מיטן דזשאב איז היינט דא צרות. סאו איך וויל בעטן די אלע ראשי ישיבות, נעמטס אריין אין די סקול לימודי חול. נישט א גאנצן טאג, צוויי שעה נאכמיטאג. ר' אהרן קאטלער האט עס נישט אפראוו אונז אפראוו מיר נישט די אלע מיידלעך וואס זיי קענען נישט חתונה האבן, אונז אפראוו מיר דאס אויך נישט. און נאכדעם זאלט עטס וויסן. אז דיין זון זאגט ער וויל גיין ארבעטן, וואטש ווי ער גייט ארבעטן און מאך זיכער ער גייט ארבעטן, אדער טריי אים צוצורעדן ער זאל גיין פאר עדיוקעישן. סאו דעיס איז זייער וויכטיג. נאכדעם וויל איך נאכאמאל זאגן פאר די אלע בחורים וואס מ'נעמט ענק נישט אן און עטס ווילטס גיין אין ישיבה, עמיר ארויפפארן אויף אלבעני נאכאמאל מיט א באס, און מ'וועט אפשטעלן די אלע פראגרעמס, ס'וועט עניוועי נישט דויערן צו לאנג די אלע פראגרעמס, אין וואשינגטאן איז שוין נישט דא קיין פעיראל טשעקס, פארוואס? ווייל כ'האב זיי געווארנט, עטס קענטס ארויף גיין אויף די יוטוב עטס עטס זעהן כ'האב זיי געווארנט אז עטס עטס וואוטן פאר די אלע חוקי תועבה עטס עטס אלע ארעם ווערן, און יעדער האט געלאכט, איז געווען א דזשאוק, שטעלטס זיך פאר אין וואשינגטאן איז שוין נישט דא קיין פעיראל, עטס ווייסט וואס א ליצנות אמעריקע געווארן אין די גאנצע וועלט? עטס ווייסט ווער ס'הערשט היינט אויף די וועלט? רוסלאנד און טשיינע, זיי זענען די רייכסטע קאמאנוועלטס וואס איז דא. אמעריקע איז היינט גארנישט אן אויסגעשפילטע זאך, און זיי זיצן נאך און זיי לויפן נאך נאך תאווה. ס'איז אזא גרויל וואס דא גייט פאר. עניוועי, די אלע פראגרעמס פון ישיבות האבן זיך אויך נישט לאנג געהאלטן. יעצט די גאווערמענט האט א סיסטעם, אבער זיי נעמען עס צו, נעמען זיי עס נישט סתם אזוי צו, ווייל מ'וועט דאך שרייען פארוואס נעכטן האסטו עס יא געגעבן. זיי גייען מאכן ענג, זיי גייען ווייזן וויפיל גניבה און גזילה ס'ליגט אין די אלע פראגרעמס. כ'הער די סקווער האט יעצט גרויסע צרות, ס'קען זיך נישט ארויסקריכן. די לויערס ווייסן נישט אויף וועלכן ריכטונג צו גיין. וואס האט עטץ געמיינט? ס'וועט אזוי אנהאלטן אויף אייביג? נא! אין דעם וואס זיי גייען יא צוריק אין סקול און אין חדר האב איך ענק געזאגט די יאר גייט מען ארבעטן אז די זעלבע עידזש פון דיינע קינדער זאל נישט טאטשן די כלל, ווייל געווענדליך אויב ס'איז דא א מנוול וואס מ'האט אים שוין געפאטשקעט ווייסט ער שוין צו פאטשקען די גאנצע חדר. שיקסט קינדער אין חדר הייב אים אן צו ווייזן ווי זיין פרייוועט באדי איז, פארטס אוו די באדי איז, די פראנט ווי ער גייט קטנים. און די בעק ווי ער גייט גדולים, און ביים מיידל אויכעט די בריסטן, קיינער האט זיי נישט קיין רעכט דארט צו טאטשן, און אפילו אויפן פנים אויך נישט, ווייל הייבן הייבט זיך עס אן אויפן פנים און ס'לאזט זיך אויס אונטן, ס'הייבט זיך אן ביי פניה של מעלה און ס'לאזט זיך אויס ביי פניה של מטה, רבותי טיעטש יור טשילדרען, און טאמער איז ער שוין צוויי יאר אלט האסטו שוין פארשפעטיגט, האסט געדארפט אנהייבן א יאר פריער, מען מוז אנהייבן צו לערנען די קינדער, און מען דארף זיי זאגן, נישט חיים, נישט ברוך, נישט דיין בעסטע חבר זאל דיר געבן קענדיס און ער זאל דיך ארויפזעצן אויף די שויס, און ער זאל ארומנעמען זיין הענט ארום דיר, ווען דו זיצסט אויף די שויס, און דיך אנכאפן דארטן וואו דו גייסט קטנים. דאס אלעס זאלסטו לערנען פון היינטמאל אן די קינדער. כ'האב ביז יעצט נישט געהאלטן, געלייגט אזוי דגוש אויף דעם, ווייל אונז האבן מיר נאך געהאט ביגער פראבלעם פון מלמדים און פון אנדערע חזירים, היינט זיי זיצן גאנץ פיין איינגעלייגט ברוך השם. איט וואז ווארט די פייט. ממילא האב איך נישט געוואלט נאך צוקומען צו דעם ענין, ס'איז נישט געווען פשוט נאך קיין צייט צוצוקומען, און בחור יונגלעך צווישן יונגלעך און בחורים צווישן בחורים, ס'איז דא ישיבות וואס יעדער בחור איז נכשל מיט די אלע זאכן, ראש ישיבה מאכט זיך ווי ער זעט נישט ווייל ס'איז אים בעסער צו פארן גראד, קינדער אין חדר איז שוין אויך דא היינט חדרים, קינדער פארציילן מיר וואס העלפט פונעם חדר איז שוין טמא, דארף נאר האבן איינעם פון א געגט'ע שטוב וואס מ'האט אים געכאפט אין א מקווה. האט אים אויסגעלערנט וואס דאס הייסט הוצאת זרע לבטלה, און טאמער האט ער עס און ער ווייסט עס וויאזוי ס'גייט, לערנט ער אויס יעדן יונגל אין חדר, און איך האלט אז די מלמדים דארפן רעדן פון דעם ווערי גרעפיק, און מסביר זיין, ווייל ווען דו הייבסט אן מיטן קינד ווען ער איז זעקס און זיבן און אכט און מ'האט אים נאכנישט מטמא געווען, וועט ער עס נישט טון, אז דאס פארמיאוסן און מגנה זיין די תאווה ווען איין בחור צו איין יונגל טאטשט א צווייטן, וועט ער עס נישט טון, יעדער מענטש ווערט געבוירן. א ווילדער מענטש, אדם פרא יולד. יעדער מענטש איז ווילד, ער איז צעלאזן אין זיינע שלעכטע מידות, ער לויפט נאך נאך תענוגים. לערנט מען אים אויס צוביסלעך. קענסט אויסלערנען א בחור זאל נישט רעדן ביים דאווענען, און א יונגל ביי יהא שמיה רבא זאל ער נישט רעדן, ער זאל אפגעבן כבוד פאר עלטערן, ער זאל זיך איינהאלטן שבת נישט צו טון קיין ארבעט, די אלע ל"ט מלאכות. די תולדות מיט די תולדות דתולדות. פארוואס זאלסטו האלטן אז דו קענסט אים נישט אויסלערנען זאל נישט זיין קיין סעקשועל מעניעק. איך קען אים הונדערט פראצענט אויסלערנען. און מען דארף רעדן וועגן די תאווה ווי מיאוס דאס איז. און עספעשעלי ווען א בחור טאטשט א צווייטען אדער א יונגעל א צווייטען און עספעשעלי אז ער מאכט מציצה בפה דאס איז די עקעלדיגסטע זאך וואס איז דא און וויפיל דזשערמס און דיזיזעס איז אינוואלווד דא מען דארף דאס אלעס רעדן און ווער שמועסט נאך אז ער מאכט משכב זכר ער קען איהם אפבלוטיגן און אויסער דעם קען ער נאך טוהן א מוראדיגע זאך דאס איז כריתות און סקילה סקילה איז היינט נישט דא אבער כריתות איז דא און נאר אז ער געוויינט זיך צו גייט ער ווייטער איט דזשאסט גאוס אן טו אדערס און דען עט ער אויסזעהן ווי ברוך מרדכי ווי נחמיה'ן וועבערמאן. טריי טו טיטש יור טשילדרען, מיט א יונג עידזש, די מלמדים מוזן רעדן פון דעם, יעדער קומט אהן, די רבי האט געזאגט, הייליגער רבי די דברי יואל האט געזאגט מלמדים זאלן רעדן, ער זאגט אבער נישט וואס די רבי האט געזאגט מען זאל רעדן, די רבי האט געזאגט מען טאר נישט אנכאפן דארטן דעם עבר, מען מוז יעדן אויסלערנען דאס, רבינו הקדוש האט געהייסן א קדוש ווייל ער האט נישט געלייגט דעם הענט אונטערן גארטל, היינט הייסן די צדיקים קדושים ווייל זיי לייגן דעם הענט נאר אונטערן גארטל, נאר נישט ביי זיך נאר ביי יענעם, זענען אויך קדושים ווייל ביי זיך טאטשן זיי נישט, זיי טאטשן זיך אויכעט אבער יענעם אויך. מען דארף רעדן פון דעם, ווייל ס'איז דזשאסט לייק עני אדער טינג, אז דו'סט נישט אויסלערנען דיין קינד אז ער זאל נישט קראסן ווען די לייט איז רויט פאר אים, וועט אים עפעס געשען אן אומגליק, און אז טאמער איז ער שוין פארכאפט, ברענג דיין זון, טאמער איז ער שוין פארכאפט, אדער דיין טאכטער, טאמער איז שוין דא א לעסביען טיטשער וואס ארבעט אויף איר, שוין גיי פאר העלפ, ווארט נישט א טאג שפעטער, ווען מען איז יונג קען מען נאך דאס ביימל בייגן און נאכדעם קען מען נישט, און דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל וויסן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז געווען אפאר טעג יום טוב, ס'איז געווען אן און אף יום טוב, די גראסערי סטארס האבן פארפוילטע עסנס, זיי האבן שלעכטע דאטומס אויף די אלע זאכן וואס מ'מאכט, די היימישע טונא'ס מיט די אלע קאמפאניס. ס'איז א שרעק צו קוקן וואס טוט זיך, קויפסט עס, קומסט אהיים ס'איז זויער אפילו וואס ס'האט א גוטע דאטום, ווייל זעט אויס אפאר טעג איז מען נישט געווען דא, און קען זיין די פרידזשדערס האבן נישט געארבעט אזוי גוט, די רעסטעראנטס האבן פון פאר יום טוב נאך געלייגט אין פריזער, ס'איז אלעס עקלדיג, אויב ס'איז נישט ריכטיג זאל מען נישט סערוו'ן, נאר וואס ביי אונז מעג מען דאך טון וואס מען וויל, עס גייען ערגעץ זאגן און שרייען מוסר מוסר. די חברה זענען דאך אזאלעכע צעלאזטע פערד, ס'איז דא איינער וואס איך עס מיט אים פרישטאג יעדן טאג, נו וואס מאכט דער מוסר? זאג איך פארשטיי נישט אהרן און זלמן לייב זיצן אין ערכאות, איך הייס דער מוסר? זענען זיך אזוי משוגע די אזיאטישע פערד, איטס אנבעליוועבל, זיי געבן דיר א נאמען וואס האט מיט דיר קיין שייכות נישט, זאג איך ווייסטו וואס רוף מיך שאטנעז, ס'דאך אזאלעכע צודרייטע חברה, מ'טאר נישט מסר'ן, ניין מ'טאר נישט, ס'איז געווען דא יעצט איינער האט געהאט געהאט עפעס צו טון מיט א טענענט, אויך א משוגענער. יעדע זעקס חדשים ווארפט מען אים ארויס, בקיצור ס'איז נישט וויכטיג, ער איז געגאנגען און האט אנגעהויבן ממש צו געבן מכות רצח, ער האט געשלאגן, געגאנגען די לענדלארד זיך צו דעפענדן, האט ער גערופן ניין וואן וואן, קומט דארטן אן א רב, ער גייט דורך און פרעגט וואס גייט דא פאר, זאגט ער, אה דער האט דער טענענט האט געשלאגן, האט גערופן ניין וואן, זאגט ער זעסט דא, ס'איז א תוצאה פון נחום ראזענבערג. זאג איך יענעם, זאג אים אז היטלער איז אויך א תוצאה פון נחום ראזענבערג, ווייל דער אייבישטער האט געוואוסט אז איך וועל עפענען א האטליין מיט מיין נבלות האט ער שוין אויסגעהארגעט די זעקס מיליאן אידן, זאג אים אז עס איז געווען אין רוסלאנד די פאגראמען אין אומאן אין סעווענטין טוירטי טרי איז אויך געווען נחום ראזענבערג, אזעלכע אזיאטישע פערד, איך זאג דיר איך ווייס באמת נישט, זאליק האט אונטערגעשריבן, מוז זיין אז נחום ראזענבערג איז ראנג, איי אפשר איז זאליקא ראנג? אזוי פלעגט מען דא אויפרייצן יעדן. דער בעלזער רב איז געקומען אויף אמעריקע, וואס האט מען געוואלט אים אויפגערייצט? ער גייט צו די בחירות, איך זעה דער באיאנער רבי גייט אויך צו די בחירות, פארוואס האט עטס געטשעפעט דעם בעלזער מער וויפיל דעם באיאנער און אנדערע? פארוואס טשעפעט עטס נישט גער? לאמיר זעהן, דארט האט עטס מורא, הא? פארוואס האט עטס נישט געטשעפעט די אלע אנדערע רעבעס? דאס איז עס. מען רעדט דא איין די פערד וואס מען וויל אז זיי זאלן טראכטן, און נאכדעם נעמען זיי ווערן נאך צוהיצט. צווישן די גאנצע צייט ביי די מלחמה איז געווען דריי מענטשן וואס זענען מיר נאכגעלאפן, איצעלע פימפ, ער האט געזען מען רעדט מיט אים, און יעדער האט אים אויסגעלאכט, ווער מען טאר נישט רעדן מיט האט ער דאס געזאגט, זיך איינגערעדט, זיי האבן נאך געמיינט אז זיי זענען נאך שטארק ווי זיי זענען געווען, און נאכדעם געווען א צווייטער וואס עס איז געווען, איך בין געפארן אויף אומאן וועגן די מקווה, דאס איז פינף זעקס זיבן יאר צוריק, איז געווען א איד וואס ער האט איינגערעדט זיין ווייב אז ער פארט אויף קברי צדיקים פאר ראש השנה, ביינאכט איז מען געגאנגען זאגן סליחות, די נאכט פון סליחות, איך בין געווען שבת אין בודאפעסט, כ'האב דארט געזאגט סליחות, און זונטאג בין איך געפארן ווייטער, ביינאכט האט מען אים אפגעשטעלט אין בודאפעסט די פאליס, ער האט אויפגעפיקט א זונה, און זיין זון איז מיר דא געשטאנען און נאכגעלאפן, כאטש איך האב נישט געוואוסט, איך האב געזען זיין טאטן, און איינמאל האב איך אים געזאגט שטילערהייט, דו וועסט שרייען, און איך וועל זאגן וואס דיין טאטע האט געטון אין בודאפעסט. נאכדעם איז ער צוריקגעקומען, יא יא, ער האט שוין געפרעגט, ס'איז ליידער אמת, טאטע האט עס נישט געלייקנט, יעדער האט עס געזען, ער האט באקומען א סאמענס, ער האט געמוזט פארן באצאלן מאנטאג, עניוועי, דאס איז וואס דא פארגייט פאר, דא קענסטו יעדן איינרעדן וואס דו ווילסט. עטס קענטס די מעשה מען דערציילט אין כעלם איז געווען אזא קהילה מען האט נישט געוואוסט אויב ס'איז איינגעפאלן די וואנט, דער רב איז געשטארבן מען האט נישט געוואוסט צו דער רב האט יא געהאט א קאפ צו נישט עס איז טיפיקל וויליאמסבורג, ס'איז גארנישט כעלם דא, ביי אונז קענסטו איינרעדן יעדן וואס דו ווילסט. סאו צוריק קומען צו די זאך, זאלט וויסן, די סטאר קיפערס פארקויפן ענק שמאטע עסן, אינפעקטעד עסן, מען דארף זייער וואטשן, דאס איז נאך יעדן יום טוב ווארן איך אן, דער יום טוב ווערט נאך שווערער ווייל ס'איז אפאר טעג, און פסח איז מען אויכעט, מען קען נישט פארקויפן די אלע זאכן, ווארפט מען ארויס אביסל, אבער דא היינט קענסטו פארקויפן, מען מאכט פורים פונעם עולם. אויסער דעם וואס איך זע און ווייטער יעדן טאג די פיש שטייען אינדרויסן, איך קען אריינווארפן פון סם המות איך קען טון וואס איך וויל, קודם קען איך גנב'ן אפאר פישלעך אויך, און נאכדעם די ברויטן פון די תלמוד תורה'ס איבעראל אלל אווער, די ברויטן אין די בעיקעריס די קאמישען בעיקעריס מיט אנדערע, הערט אויס רבותי, עטס ווילט אזוי לעבן איי דאנט קעיר, איך וואטש וואס איך טו באט ליסען, איך גיי מיך נישט שלאגן פאר יעדן און פאר יעדן נארישקייט. איי מין ס'איז דא שרי מאה, שרי חמשים, שרי עשרות? די גרויסע מלחמה האב איך ברוך השם גענומען אויף מיר און ברוך השם ס'איז מצליח, מיטן אייבערשטנס הילף דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער, איך גיי נישט פאר יעדע נארישקייט זיך ארומשלאגן, ס'איז ענקערע קינדער וואס עסן די פארסאמטע עסן און זיי האבן חלילה שטארבן דערפון, אדער זיי האבן באקומען געוויסע אינפעקשאנס, איף יו וואנט טו ליוו דיס וועי ליוו דיס וועי, און מען קען נישט שרייען מוסר מוסר מוסר, ס'איז נישט קיין מסירה, דו הרג'סט מענטשן, זיי מעגן טון וואס זיי ווילן. און אונז טאר מיר אפילו נישט ארויס גיין זאגן אונז ברויך מיר העלפ. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך כ'האלט אין איין זאגן רבנים זיי הערן יעצט אז ס'איז דא פינף און צוואנציג פראצענט גיטין איך זאג נאכאמאל פארן עולם וואס האט צו טון. קודם כל די עיקר די מעין מעין ניינטי פערסענט אוו איט האט צו טון מיט מאלעסטינג און די אדער דעס איז היי פרעגט מ'הערט דאך אויף מאלעסטינג פארוואס גט מען זיך ניין דעס איז נאך ווען זענען געווען צען און צוואנציג און דרייסיג יאר צוריק די אנדערע זאך איז איך זאג ענק נאכאמאל עטס וועט פון וויליאמסבורג קיינמאל נישט קענען אויסהאלטן, די רענטס גייען ארויף, אלעס גייט ארויף, יעדער באכעט אריין יעדע פרוטה דא, דו האסט גארנישט פון די שטאט, די שטאט געט דיר גארנישט, די שטאט מיין איך וויליאמסבורג, אויב שמירה, מען רעדט אריין ס'דא שומרים, שטותים, טאמער דו וועסט טאטשן א קינד עט מען דיך נישט איינזעצן, טאמער געהערסטו צו די סאסייעטי, צו די אויבער קלאס, צו משה משוגע'נער פרידמאן'ס משפחה. און טאמער נישט וועט מען דיך איינזעצן אפילו ס'איז א ליגנט, מ'האט איינגעזעצט א אינגערמאן מיט ליגנט און ער מוז זיך יעצט ריינוואשן, די שטאט ווילימסבורג געט דיר גארנישט, ער געט דיר א בית בית חינוך קאראפטעד פון קאפ ביז פיס, דיינע קינדער זענען אין דזשעפערדי אז די מלמדים זאלן זיי נישט טאטשן און אז די מיידלעך זענען אין דזשעפערדי אז די טיטשערס לעסביען זאלן זיי נישט טאטשן. דו האסט גארנישט דערפון. איז למעשה איך זאג ענק נאכאמאל עטס מוזט אנהייבן צו טראכטן נתנה ראש ונשובה מצרימה מען מוז ארויספארן ווי מען קען נאר מען זאל זיך שטעלן אויף די פיס ווייל אזוי עט עס לאנג נישט אנהאלטן טראסט מי סאיז שוין נישט דא ווער סהאט געהאט געלט די זיידעס און באבעס זענען שוין אויסגעמעלקט זענען שוין אלט זענען געשטארבן און איך זאג ענק נאכאמאל די מען בויט בלומבערג מיט שמומבערג ס'עט קיינמאל נישט ווערן גארנישט און אפילו ווען יא דרייסיג יאר עט מען פאקן און מאזלען נאר מ'עט באקומען נייע מענטשן אזוי ווי די מענטשן וואס האבן געהאלפן דעם רעבן בויען קרית יואל, נאכדעם איז געקומען ברך משה מיט זיין זון און זיי האבן יעדן ארויסגעקאפעט און זיי האבן אפילו געוואלט די אלטע רעבעצן ארויסקאפען און דאס איז זייער זייער א ביטערע פרשה און דאס טאר נישט געשען און אז מ'וועט בויען א נייע שטעטל וועט מען נאך אפאר מענטשן באגראבן און נאכדעם וועט ווידער נישט זיין גארנישט דער חינוך אין קרית יואל איז נישט וואס דארף זיין אהרן קען נישט קאנטראלירן די ישיבה נישט כיתה א' נישט כיתה ב' נישט כיתה ג' נישט כיתה ד' ס'איז אלעס לופט געשעפט און זאליק גייט זיכער נישט קענען קאנטראלירן ער איז נישט קיין תלמיד חכם אויך נישט, סא ס'איז גרויסע צרות און מען דארף זייער וואטשען וואס מען טוט, געבן דיין געלט דארט אינוועסטן און נאכדעם זיי דיך האבן ביים גענאק און טון מיט דיר וואס זיי ווילן, דאונט דא איט, נעם דיין געלט אינוועסט עס, מען זאל זיך צאמנעמען מענטשן אין גרויסע שטעט, ביליגערערע שטעט, ס'איז דא פארטי ניין סטעיטס, פופציג סטעיטס, אבער פארטא ריקא איז א סטעיט, אבער ס'איז דא פארטי ניין סטעיטס, ס'איז דא גרויסע סטעיטס. דעם זעלבן וועלפעיר טשעק און פוד סטעמפס וואס דו באקומסט און סעקשן עיט קענסטו באקומען איבעראל פאר ביליגער. ס'דא פלעצער אין סעקשן עיט וואס די גאווערמענט געט דיר א הויז אויכעט ס'בלייבט דיין אויף אייביג. נאר מען מוז זיך צאמשטעלן, מוז זיך ארגענייזן. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און זייטס אלע געזונט און שטארק.